והר סיני עשן כלו, מפני אשר ירד השם עליו באש. דאס איז די הכנה פאר מתן תורה, אשר ירד השם עליו באש. ס'ווערט געברענגט אין פוסקים, שוין אין ראשונים, וואס מען איז מצווה צו געדענקען יעדן טאג מעמד הר סיני, רק השמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב, וואס דארפסטו זאגן פאר די קינדער, וההר בוער באש עד לב השמים, אז ס'האט געפלאקערט דא א פייער. דער רמבן זאגט אויפן פלאץ, ס'איז דאך א עשה וואס מען דארף געדענקען, וואס איז די עשה ולא תעשה זאגט דער רמבן שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך, הקולות והלפידים את כבודו ואת גודלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש, דארפסט געדענקען דעם פייער וואס דארטן איז געווען, דארפסט געדענקען דעם פייער אזוי ברענגט דער טור גע'פסק'נט אין שלחן ערוך. אין אורח חיים סימן מ ז, ער זאגט אויפן ברכה אשר בחר בנו וואס מען זאגט יעדן טאג, וואס דארף מען מכוון זיין? זאגט ער יכוון בברכתו ביי דעם אשר בחר בנו וואס מען זאגט יעדן טאג יכוון בברכתו על מעמד הר סיני, איך בחר בנו מכל אומות העולם וקרבנו לפני הר סיני והשמיענו דבריו מתוך האש. אז געדענקען ווען דער אייבערשטער האט אונז געברענגט דארטן צו מעמד הר סיני והשמיענו דבריו מתוך האש ונתן לנו את תורתו הקדושה שהיא בית חיינו כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל יום ויום. אזוי זאגט דער טור דאס דארפסטו געדענקען ווען דו וועסט מאכן אשר בחר בנו, געדענקען דעם פייער ווי מען זאגט ביי ראש השנה ביים ביים מלכיות זכרונות שופרות וואס זאגט מען? מען זאגט ודברות קדשך מלהבות אש. אז מען גרייט זיך אביסעלע פונעם פייער, און פון דעם פייער גיט מען א שריי ארויס נעשה ונשמע אמרו כאחד, ווייל איינער קלאפט אין די טיר צימער, א שכן האט געגעבן א קלאפ אין טיר, זאגן רבי מיילעך וואס זאגסטו אפשר פארבן פארבן קאלעכן דא די טרעפן צימער, וועט מען זאגן קום אריין מאך א גלאז קאווע, קום אריין אין סאלאן מ'וועט שמועסן מ'וועט רעדן, מאכן א גלאז קאווע מ'וועט רעדן. אבער טאמער קלאפט ער אין טיר און זאגט, ר' מיילעך ס'ברענט דא א ס'ברענט דא א פייער אין לעקטער קאסטן, מ'וועט נישט זאגן קום אריין אין סאלאן מ'וועט רעדן, שנעל רופט מען א פייער לעשער. ס'איז געווען באיש, האבן אידן גלייך געענטפערט נעשה ונשמע, מען האט גלייך געשריגן נעשה ונשמע. דאס איז די טעג, די טעג, מען נעמט זיך גלייך אין די הענט. גלייך אין די הענט מען גיט זיך א גרייט צו דאס גיט מען זיך א גרייט מיט פייער זיי דערציילן אז דער אמרי אמת איז אריינגעקומען אין גרויסע בית מדרש אין ירושלים אין שלושת ימי הגבלה האט ער געפרעגט ווי זענען זיי פון דערהיים ווי זענען זיי פון דערהיים פון פוילן עס האט דארטן געברענט א קעסל עס האט געברענט דארטן א קעסל אין די טעג געברענט א קעסל אין די טעג מען האט געוויסט די טעג וואס טעג וואס וואס מען גייט געבן די תורה. מען גייט געבן די תורה, דאס איז א חתונה וואס איז נישט קיין משל וביום חתונתו זו מתן תורה, דאס איז דער נמשל אליין, ווער ס'ווייסט אין הלכה לערנט מען ארויס אלע מנהגים פון א חופה לערנט מען ארויס פון מתן תורה, פארוואס מאכט מען הקפות ביי א חופה, ויתיצבו בתחתית ההר, פארוואס זאגט מען שבע ברכות וועגן זיבן מאל קול. ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלקים יעננו בקול, שטייט דארטן זיבן מאל קול. פארוואס פירט מען א חתן מיט פאקלעך? מיט פאקלעך פארוואס פירט מען נחשון? ווייל ווייל מפני שירד השם עליו באש. אלע מנהגים פון א חופה איז דוגמת מתן תורה, און מיינט צו זאגן אז מען גייט יעצט אריין אין דעם נמשל נישט אין דעם משל, מען גייט דא אריין אין דעם נמשל, און דאס איז יעדער איינער, דער רבש"ע האט חתונה בפרטיות דא מיט יעדן איינעם אונטערן חופה, ווי ס'איז ידוע, ס'שטייט אין פוסקים און ראשונים, אז פרשת במדבר מוז ווערן געליינט פאר שבועות. מ'טאר נישט אריינגיין פון דעם בחוקותי צו שבועות, פון די תוכחה פון בחוקותי צו שבועות, מ'מוז ליינען פריערט במדבר. האט געזאגט ר' משה פיינשטיין, דו ווייסט פארוואס במדבר מוז ווערן געליינט פאר שביעות? ווייל דאס איז די ערשטע הקדמה פאר מתן תורה, דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, הייב אויף דארטן יעדן קאפ, יעדער איינער זאל וויסן איך בין געציילט, די תורה האט מען נישט געגעבן פאר כלליות, פאר יעדן איינעם בפרטיות, דער רבונו של עולם האט מיט מיר חתונה די קומענדיגע זונטאג, ס'איז א חתונה פרטית, הייב אויף יעדן קאפ דבר שבמנין לא בטל, מען ציילט אפ יעדן איינעם. מיינט איינער איך אויכעט, אפילו איך וועל זיך שוין נעמען, אוי וואס וועט שוין וואקסן פון מיר, איך קען שוין, וואס קען איך, זאגט די אייבישטער ניין, יעדן איינעם צייל, נישט נאר מען ציילט יעדן איינעם, נאר מיר ציילט מען נומער איינס און דעם צדיק הדור אויך איינס, אים ציילט מען נישט טויזענט, מען ציילט מיר איינס און אים איינס, יעדער איינער שאו את ראש און דעם הייבט מען זיי אויף די קעפ, יעדער איינער, מען זאגט נאכאמאל עסט קעז קיכן, פארוואס עסט מען קעז קיכן? א בחור א אינגערמאן זאגט, רבי איציקל קומט די אנדערע וואך שבועות אבער ווי ווי בין איך אויף די וועלט, דו ווייסט ווי פארקראכן איך בין? זאגט ער, זויער מילך מאכט מען פון זויערע קעז, נע פארקערט, קעז קיכן מאכט מען פון זויערע מילך, קעז קיכן מאכט מען פון זויערע מילך, זאגט ער, ווי פארזויערט דו ביסט געווארן קום כ'מאך מיט דיר א גוטן קעז קיכן, דער אייבערשטער זאגט, אפילו ביסט פארזויערט, ביסט זויער געווארן, אבער קום יעצט פארן חופה כ'מאך מיט דיר א געשמאקע קעז קיכן. יעדער איינער, רבי לייבל אייגער זאגט אז מען ליינט פרשת יתרו, דארטן איז דאך קבלת התורה, עשרת הדיברות, פארוואס איז דאס אין פרשת יתרו? זאגט ער ווייל יתרו איז געווען א כומר לעבודה זרה, די ערגסטע זאך, ער האט זיך מגייר געווען פאר מתן תורה, קען זיך דאך אוודאי יעדן איינעם קומען אריין צו די חופה. ס'איז געזעצן אמאל ביים זיידן זכרונו לברכה, משה מרדכי לעלובער, איז געזעצן די אלטע מאקעווער רב די עטרת משה ביים טיש, און די זיידע זכרונו לברכה האט אים געפרעגט אינמיטן טיש, מאקעווער רב איר האט געזען אמאל דעם שינאווער רב? האט ער אים געזאגט ניין. א האלבע שעה שפעטער פרעגט ער אים נאכאמאל, מאקעווער רב איר האט געזען דעם שינאווער רב? האט ער געזאגט ניין. אזוי פאר מים אחרונים האט ער אים געפרעגט נאכאמאל מאקעווער רב איר האט געזעהן דעם שינאווער רב? זאגט ער אים ניין, האט אים די זיידע געזאגט מאקעווער רב איך האב אים אויך נישט געזעהן אבער ער האט געזאגט א הייליגע ווארט און האט אנגעהויבן צו קאכן אין דעם ווארט די זיידע האט געזאגט דער שינאווער רב האט געזאגט אבער א הייליגע ווארט האט געזאגט אז שבועות פאלט דאך שטענדיג אין פרשת נשוא די וואך איז דאס מוצאי שבת נשוא א ספעציעלע יאר אבער שטענדיג פאלט עס אין נשוא פארוואס ווייל דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר משה רבינו נשא את ראש בני גרשון, פארן חופה פאר שבועות גיי הייב אויף די קעפ פון די אלע פארטריבענע, אפילו מען האט שוין געזינדיגט איך בין שוין נכשל געווארן, כ'האב שוין געגליטשט, הייב זיי אויף די קעפ, נשא את ראש בני גרשון, הייב אויף די קעפ פון די אלע פארטריבענע, זאג זיי גם הם אז זיי זענען אויכעט דא געלאדנט צום גרויסן חופה, גם הם זיי אלע ווייל דו ווייסט לבית אבותם אלע זענען אייניקלעך פון די אבות הקדושים. גם הם יעדער איינער גם הם יעדער איינער איז דא געלאדענט צו די חופה נשא את ראש בני גרשון הייב זיי אויף די קעפ זיי זאלן וויסן אז גם הם אבער פארשטייט זיך ווי די רבי ר' בונם זאגט גם הם אז דו זאלסט אבער אויך צולייגן א האנט אין קאלטע וואסער זאלסט זיך גיבן יעצט א שאקל גיב זיך יעצט אפילו זויערע מילך קום כ'מאכן פון דיר קעז קיכן אבער לאמיר זיך גיבן א שאקל יעדער איינער און איינער די שם משמואל זאגט אין שבת פ"ח זאגט די גמרא כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל ביי די עשרת הדיברות איז יעדע יעדע יעדע יעדע דיבור איז האבן אידן זענען אידן געגעבן א פלי צוריק צוועלף מיל והיו מלאכי השרת מדדין אותן די מלאכים האבן זיי צוריק געברענגט. יעדע דיבור פון דאס ניי געפלויגן צוועלף מיל אויף צוריק, זאגט ער פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם האט געזען די דורות הבאים, וואו מען וועט פילן, איך בין שוין אזוי פארקראכן צוועלף מיל אויף צוריק, איך בין שוין אזוי פארקראכן, זאגט די אייבערשטער קום צוריק פאר פאר מתן תורה, פאר עשרת הדיברות קום צוריק, אבער איך בין שוין צוריק געקומען, איך בין נאכאמאל פארקראכן, קום נאכאמאל אויף צוריק. ביי יעדן דיבור איז עס געווען עקסטערע, פארקראכן צוועלף מיל אבער קום נאכאמאל אויף צוריק, ביי יעדן דיבור רבונו של עולם ווארט אפ אויף דיר, יעדער איינער איז א דבר שבמנין, יעדער איינער איז א דבר שבמנין לא בטל, דער רבונו של עולם ווארט אפ אויף יעדן אידן דאס איז די ערשטע הקדמה פאר מתן תורה, ווי די ערוגת הבושם טייטשט, ער זאגט צו ידוע די מגן אברהם וואס ברענגט דעם חזל דעם מדרש, פארוואס איז מען אויף ביינאכט שבועות ליל שבועות, ווייל די מדרש דערציילט. אז ווען דער רבונו של עולם געקומען אלע האבן געשלאפן, שישים ריבוא אלע זענען געשלאפן, מען האט זיי אויפגעוועקט און גענומען גענאכט קיין הר סיני, זאגט דער ערוגת הבושם דו פארשטייסט אזא זאך? שישים ריבוא פון כלל ישראל, ביניהם איז געווען נביאים וחכמים קדושים משרתי עליון, זענען פארשלאפן? רבותי ווען אונז ווייסן מיר אז מארגן קומט דא אראפ דער רבונו של עולם דא, איינער וואלט זיך געלייגט בכלל שלאפן? איינער וואלט זיך געלייגט שלאפן בכלל? וויאזוי פארשטייסטו אזא זאך זענען פארשלאפן געווארן נאך א ספירה, נאך אן הכנה איז פארשלאפן געווארן, דו פארשטייסט אזא זאך? זאגט דער ערוגת הבושם אז מ'מוז זאגן, דאס איז געווען א תרדמה אלוקי, דער רבוש"ע האט אריין געגעבן א דרימל אין זיי זאלן שלאפן, פארוואס? און פון דעם שלאף, אוי, האט זיך אויפגעכאפט דער רבוש"ע שוין דא, מ'איז געלאפן גלייך צו מתן תורה, פארוואס דער רבונו של עולם האט געזען דורות הבאים, אז אידן וועלן זיין נעבעך אזוי בתרדמה אין דעם הבל העולם הזה, פארקאטשעט, פארקאפלט אין פרנסה צו אין וואס ס'איז, און ער גיט זיך א כאפ אבער ס'קומט דאך יעצט די יום חתונתו, וואו בין איך אויף די וועלט? זאגט דער אייבישטער איך האב געמאכט א מעמד הר סיני פין דעם תרדמה, קום שנעל אריין, קום יעצט אריין צו די חופה, פין דעם תרדמה האב איך געמאכט, קום אריין שנעל צו די חופה. פון דעם תרדמה לאמיר יעצט אריינלויפן, אבער לאמיר זיך יעצט גיבן א גרייט, נישט משנה ווער דו ביסט, דו ביסט א זויערע מילך, דו ביסט געציילט, דו ביסט געציילט, פארקערט די אמרי אמת זאגט שטייט ואשא אתכם על כנפי נשרים שטייט פאר מתן תורה, זאגט ער א נשר איז א עוף טמא, א עוף טמא, ווייל יעדער איינער, זאגט ער אפילו איינער וואס פילט זיך א עוף טמא, אלעמען צייל איך, אלעמען ברענג איך אריין אונטערן חופה. אבער גם הם, ווי דער מענטש זאל אריינלייגן א האנט אין קאלטע וואסער און זיך אנהייבן צו גיבן א גרייט. ווי די וועלט מען פרעגט, צוויי מענטשן טרעפן זיך, פרעגט מען וואס מאכט מען? וואס הערט זיך? וואס הערט זיך? וואס מאכט מען? וואס איז דאס? וואס איז די שאלה? די שאלה איז וואס טוט זיך מיטן נעשה און וואס טוט זיך מיטן נשמע? מ'האט דאך צוגעזאגט נעשה ונשמע, נו יעצט לאמיר זיך געבן וואס מאכט מען וואס הערט זיך? וואס הערט זיך מיטן נעשה וואס הערט זיך מיטן נשמע? לאמיר זיך געבן א שאקל. לאמיר זיך געבן א שאקל, לאמיר זיך געבן א גרייט. פאר ווען מ'גייט אריין אין דעם הייסן קאכעדיגן טאג. אוודאי אלע גרייטן צו, מען גרייט זיך צו, ווער נישט, די קעזקיכן מיט די בלינטשעס מיט די בלומען, מען האט אינזינען אלעס, דאך זיך אפשערן אלעס, אבער זאלסט פארשטיין וואס דא טוט זיך, ווי האט יענער געזאגט, מען קען זיצן שבועות און עסן קעזקיכן, אבער נישט זיצן עסן קעז און נישט זיצן ביי קעזקיכן און אויפעסן די שבועות, זאלסט פארשטיין ווי דו גייסט דא אריין. קען זיצן שבועות און עסן קעזקיכן, ס'איז א מנהג ישראל אוודאי, אבער זיץ נישט ביי די קעזקיכן און עס אויף די אויפעסן די שבועות, ווי גייסטו יעצט אריין? זאגט דער הייליגער חתם סופר, הנה, הערט ווי מען גייט יעצט אריין, יום טוב פסח איז זכר ליציאת מצרים איז זכרון למה שעבר, חתם סופר, פסח איז א זכרון וואס איז געווען, וכן סוכות למען ידעו דורותיכם מה שכבר היה וואס איז געווען, ענני כבוד. אבל מתן תורה זאגט דער חתם סופר דאס איז שבועות, אבל מתן תורה הוא יום מתן תורה בעצמו, איננו זכר למה שהיה, דאס איז נישט קיין זכר וואס איז געווען, ככלה חדשה כשעה ראשונה והיום מקבלה מנותן התורה יתברך שמו, ס'איז א כלה חדשה, ס'ווערט א נייע חתונה. און וואס דער אייבערשטער האט חתונה אונטערן חופה זונטאג מיט יעדן אידן בפרטות, ככלה חדשה. אזא שטייגער ווי ער זאגט דער שפת אמת, ער זאגט דאך ס'איז ידוע דאס איז געבויעט, עס שטייט שוין אין דרשות הר"ן דאס איז דער יסוד, אבער דער שפת אמת טייטשט מיט דעם א משנה אין אבות, ס'שטייט אין די משנה אין אבות, התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. גרייט זיך צו לערנען תורה, ווייל ס'איז נישט קיין ירושה. פרעגט דער שפת אמת ס'איז נישט קיין ירושה? ס'איז יא ירושה! דו זאגסט יעדן טאג תורה צוה לנו משה מורשה! יעדער איינער, מ'זאגט דאך תורה צוה לנו משה מורשה, וואס זאגסטו ס'איז נישט קיין ירושה? ס'איז יא א ירושה! זאגט דער זאגט דער שפת אמת אזוי, ס'איז ידוע אז תורה הייסט עץ חיים, פארוואס הייסט עס עץ חיים? זאגט ער ווייל פונקט ווי א בוים איז מחדש די פירות יעדן יאר, כמו שאילן מוציא פירות בכל שנה ושנה, כמו כן זאגט ער די זעלבע זאך התורה מתחדשת פירותיה בכל שנה, יעדן יאר ווערט נייע פירות, ס'ווערט באנייט אונטערן חופה, בעצרת נידונים על פירות האילן מיינט אויף די התחדשות התורה וואס הייסט עץ חיים, נייע פירות. נייע תורה, זאגט ער שבועות, וויאזוי הייסט שבועות אין פסוק? וביום הביכורים, ביכורים הייסט ניי, ווייל ס'ווערט באנייט די גאנצע חלק מחלקי התורה, זאגט דער שפת אמת, פונקט ווי אונז ווייסן מיר אז אלע חכמים, די אלע, די גאנצע גמרא, ש"ס, בבלי, ירושלמי, די אלע נביאים האבן געהאט די אלע נבואות מיט די אלע חכמות, און די אלע חכמה אלצדינג האט מען שוין געגעבן פון סיני. נאר נתפרש לכל אחד ואחד בשעתו ובזמנו, בשעת וואס ער האט געדארפט זאגן די נבואות איז אים עס נתפרש געווארן, אבער עס איז שוין געגעבן געווארן אין סיני, אלע חלק מחלקי התורה האט מען שוין געגעבן אין סיני, נאר עס איז נתפרש לכל אחד במקומו ובשעתו. זאגט דער שפת אמת די זעלבע זאך, יעדן שבועות קריגט יעדע איד זיין חלק התורה פאר א גאנץ יאר, נאר אינמיטן יאר גייט עס נאר ארויס מן הכח אל הפועל, אין שבועות קריגט דער איד דעם גאנצן חלק מחלקי התורה כמין נבואה סתומה, קריגט ער עס, כמו דאיתא במדרש זאגט ער, שכל הנביאים וחכמים שבכל הדורות כבר קיבלו חלקם בתורה במעמד הר סיני, אלע חלקי החלקי התורה האט מען שוין געקריגן אין הר סיני, אלא שדבריהם נתפרש כל אחד בשעתו ובזמנו. נאר שפעטער ווען ס'איז געקומען בשעתו ובזמנו האט מען געזאגט די נבואות די צום אבער זאגט ער כמו כן בכל שבועות כל חג שבועות זמן מתן תורותינו מקבלים בני ישראל חלק התורה המתחדשת על כל ימי השנה דו קריגסט יעצט די חלק התורה אויף א גאנץ יאר ואחר כך אינמיטן יאר נאר מוציאים מן הכח אל הפועל במקומו ובשעתו ווי ער איז עס מגדיר די פיאסעצנער ער זאגט אז שבועות קריגט עס יעדער איינער כמין נבואה סתומה וואס ס'ווערט נתפרש אינמיטן יאר. נו וויפיל תורה קריגט מען? זאגט ער זה ישחטשס תלוי כפי הכנת כל אחד ואחד, וויפיל דו טוסט זיך גרייטן, וויפיל דו טוסט זיך יעצט גרייטן פאר די תורה צו ואחז ואמר את היו נכונים ליום השלישי. זיך גרייטן ווייל דו קריגסט וויפיל סייעתא דשמיא רבותי דארף א איד אויף תורה אויף יראת שמים, לא ילעזר אלא דער אויסעם. דאס אלץ קריגסטו אין שבועות, די גאנצע חלקי התורה פון א גאנץ יאר קריגסטו פאר שבועות, טייטשט דער שפת אמת, דאס איז די טייטש התקן עצמך ללמוד תורה, דו אינגערמאן ביסט א תלמיד חכם, פיין געלערנט א גאנץ יאר, מרביץ תורה געווען, האסט פיינע קינדער, פאר שבועות זאלסטו דיך גרייטן, התקן עצמך ללמוד תורה ווייל שאינה ירושה לך, ס'איז נישט קיין ירושה, יעדן שבועות איז א נייע תורה, א נייע מתן תורה, דארפסט דיך אויף דעם גרייטן, אויף דעם האט דער של"ה הקדוש געהייסן ערב ראש חודש סיון גיסן טייכן טרערן אויף גוטע קינדער, מיט שטילע רייד די בחורים מעגן בעטן אויף די עלטערן זאלן האבן גוטע קינדער, איר פארשטייט? אויף דעם האט מען געהייסן יעצט בעטן גוטע קינדער, פארוואס? ווייל יעצט גייט מען געבן די תורה, ווי דער חתם סופר זאגט אז ס'איז נישט פונקט ווי פסח סוכות וואס איז געווען, אין נאר אבל מתן תורה זאגט ער יום מתן תורה בעצמו איננו זכר למה שהיה נאר כי קבלה חדשה כשעה ראשונה והיום מקבלה מנותן התורה יתברך שמו די גמ' אונז גייען מיר בפועל קריגן דעם זונטאג די תורה אונטערן חופה ווי ביום חתונתו וויפיל דארף מען זיך אויסבעטן צו זוכה זיין לתורה. דערפאר איז דאך ידוע ווי דער רבי ר' ברוכ'ל האט געזאגט אז ער האט מורא פון שבועות מער פון יום כיפור, ווייל יום כ. מער פון ראש השנה, ווייל ראש השנה איז מען דן פרנסה, א קויליטש ארויף א קויליטש אראפ, אבער שבועות איז מען דאך דן רוחניות, ווי דער אבני נזר זאגט אז די טעג איז די ימי זריעה אויף רוחניות, ימי זריעה. און פארשטייט אליין אז ס'נישטא קיין זריעה און נישטא קיין קצירה. היינט לאמיר אריינלויפן, מען טוט, מען טוט צו די זאך. נו, וואס טוט מען צו די זאך? וואס טוט מען צו די זאך? די וועלט זאגט, אז אמאל אריינגעגאנגען עפעס א גרויסע גביר אריינגעגאנגען צו א ראש ישיבה, און האט אים געזאגט ער האט א ים מיט געלט, איך דארף דעם בעסטן בחור, דעם עילוי פון די ישיבה דארף איך, דעם עילוי. איך וועל גיסן אויף אים גאלד. דער ראש ישיבה האט אים געזאגט, דער בחור נעם אים, ער איז דער בעסטער בחור פון ישיבה, נעם אים. ער האט אריבער געפירט דעם בחור דער גביר צו זיין שטעטל, נאך פארן חתונה, ער האט געגאסן אויף אים גאלד טאקע, האט אים אוועק געלייגט אין א דירה עקסטערע, געגאסן אויף אים גאלד. און אזוי חדשים לאנג, און יעדן ליל שבת האט זיך דער גביר געדרייט מיט דעם חתן צום רעכטע זייט, ער זאגט דאס איז מיין חתן, דאס איז מיין חתן, דרייט זיך, ווייזט פאר אלעמען דאס איז מיין חתן. אריבער א יאר צייט פרעגט אים דער חתן, נו תכלית, ווען איז די חתונה? ווי איז דיין טאכטער? וואס איז דא, ווען איז די חתונה? אה, זאגט ער, בעצם קיין טאכטער האב איך נישט, כ'האב נאר אכט זין. נו, און וואס דרייסטו א קאפ? וואס האסטו מיר דא אהער געברענגט? זאגט ער, כ'על דיר ווייזן, די אלע גבירים דא, די אלע עשירים דרייען זיך ארום מיט א חתן צום רעכטן זייט, א חתן א עילוי, א תלמיד חכם, א חתן א גאון, איך האב מער געלט פון זיי, איך האב אויך געוואלט א חתן, איך וויל א חתן. ס'אַ געלעכטער, רבותי, דער זעלבער געלעכטער קוקט אויס איינער. ער גרייט זיך צו די קעז-קוכן אַלע סאָרטן, בלומען אַלע סאָרטן, ער האָט זיך אָפּגעשוירן, וואָס נאָך? אַלע גוטע זאַכן, תכלית, ווי די כלה? ווי די תורה? ווי די תורה? נאַ, אַלע מאַכן אַזוי, מאַך איך אויך. דו ביסט פּונקט ווי דעם גביר, ער זאָגט, אַלע האָבן אַ חתן, דאַרף איך אויך אַ חתן, צום רעכטן זײַט, רעדסט ממש ווי אים. לאָמיר זיך גיבן אַ גאַרטל אונטער, ווי די תורה דײַנע. איר ווייסט די דערציילונג, אַז אין פּוילן צוויי וואָכן פאַר, פאַר שבועות, צוויי וואכן פאר שבועות איז נישט געווען קיין פלאץ אין די בתי מדרשים, ס'איז נישט געווען קיין פלאץ אין בתי מדרשים. זיי דערציילן אין ירושלים ביז תש"ח איז געווען די אלע בתי מדרשים געווען פיל, די געשעפטן איז געווען פארמאכט א האלבע טאג. נישט איבערהייט דא די בחורים מיט די כולל יונגעלייט מעגן אויך פארמאכן אלע געשעפטן אריינגיין טיף אין די ענינים. זיך גרייט מען גרייט זיך דא דא צו די חופה גרייט מען זיך דא. בחורים זיך זיך אריינלאזן טיף טיף אין די ענינים. ווי גייסטו דא אריין לאן אתה נכנס? איר ווייסט אז דער חזקוני שרייבט אין הקדמה, בנפשי נשבעתי אני חזקיה, אזוי שרייבט ער, בנפשי נשבעתי אני חזקיה, כי בחלומי שמעתי קול אלוקים מדבר עשרת הדברים. ער האט געשוואוירן ער האט געהערט עשרת הדברות שבועות. דאס איז יעדן יאר. דער קדושת לוי זאגט אז ווען א איד איז זוכה איז קען ער הערן עשרת הדיברות, איז זאגט דער קדושת לוי אויף דעם איז גענוג שלושת ימי הגבלה, א גאנץ יאר קענסטעך נישט גרייטן אויף אזא זאך, הערן קול אלוקים מדבר ווייל אזוי איז יעדן יאר, דאס איז יעדן יאר. ס'ידוע ר' שלמ'קע זווילער, געווען די יארצייט פרייטאג האט אמאל אריינגערופן דעם גבאי ר' בערל רוט ביים עלות השחר, און ער האט געזאגט, מען פרעגט יעדן יאר פרעגט מען די שאלה צו מען וויל מקבל זיין די תורה, מען פרעגט יעצט קום לאמיר זאגן שנעל נעשה ונשמע, קום לאמיר זאגן נעשה ונשמע האט ער געזאגט. נו, מען שרייט אויס, מען זאגט אויף עשרת הדיברות, אלץ טוט זיך אויבן. נו, איך הער אויכעט, ווי האט געזאגט סאטמאר רב? סאטמאר רב זאגט נעשה ונשמע, אונז אמיר ארבעטן וועלן מיר אויכעט הערן. אונז אמיר ארבעטן וועלן מיר אויכעט הערן. ווי די קאזשניצער מגיד זאגט, איינער וואס שווענקט זיך אויס דא, מען דארף זיך אויסשווענקען די אויערן זאגט די קאזשניצער מגיד. ער זאגט די קדושת לוי זאגט אז ווען א מענטש איז זוכה הערט ער, נו, אבער אז די אויערן איז פארשטאפט דארף מען אריינשיסן אפשר א צינור פון די הארץ, אויסשווענקען די הארץ אז די אויערן הערן. אויסשווענקען די הארץ אז די אויערן הערן. און לאמיר זיך א גרייט טוהן. נעשה ונשמע אמרו כאחד. לאמיר זיך א אמת'ע גרייט טוהן צו דעם גרויסן חופה קל וחדשו וואס דאס איז מיט אונז. מ'דערציילט נאך אז דער רבי רבי יששכר דוב בעלזער פלעגט דערציילן די מעשה יעדן יאר שלושת ימי הגבלה, יעדן יאר, ער האט געזאגט, האט געוואלט דעם דעם דעם מוסר השכל פון דעם, ער האט געזאגט אז שלושת ימי הגבלה איז געווען די בתי מדרשים געפאקט דארטן אין גאליציע אויכעט, עד כדי כך איז געווען דארטן געפאקט די בתי מדרשים מען דערציילט ס'איז נישט געווען גענוג גמרות פאר אזא עולם, נישט געווען גענוג גמרות, מ'האט געדארפט נעמען א גמרא. און צעשניידן די בלעטער, מען האט געטיילט בלעטער פארן עולם, אזא עולם איז, אזא עולם איז געווען. האט דערציילט רבי יששכר דוב, אז ס'אריינגעקומען א איד אין בית מדרש, און דער איד איז געווען לא קרא ולא שנה, ער איז נישט געווען קיין בר הכי, און ער איז אריינגעקומען, האט געזען ווי די בית מדרש איז געפאקט, אלע לערנען, ווי בין איך אויף די וועלט, ער האט זיך געגעבן א דריי ארויס מיטן פנים צום שאפע, האט געזאגט רבי יששכר דוב און געגעבן א שיס ארויס מיט א געוויין. ווי בין איך אויף די וועלט, גיב א קוק ווי אלע לערנען ווי בין איך, און געגעבן א שיס אויס מיט א געוויין. האט רבי יששכר דוב געזאגט אבער ער איז נישט געבליבן מיטן געוויין, נאר ער האט זיך אויסגעדרייט און געכאפט די ערשטע גמרא וואס ער האט געטראפן, האט ער געכאפט און געלערנט און געלערנט און געלערנט, און היינט ליגט זיין ספר דא אין ספרים שאפע פון די שענסטע ספרים אין ספרים שאפע. רבי יששכר דוב פון בעלזא פלעגט עס דערציילן יעדן יאר שלשת ימי הגבלה, צו פארשטיין ווי מען קען זוכה זיין ווען מען לויפט אריין היינט פאר די חופה און מען לויפט אריין לחדרי תורה, מען לויפט אריין לחדרי תורה פאר די גרויסע חופה, פארן גרויסן הייליגן טאג, און דער רבי ר' ברוכ'ל האט געזאגט. ר' ר' ברוכ'ל האט געזאגט אז דער אז דער שבועות איז אזא גרויסער עשיר אז דער ראש השנה האט געדארפט אויסבארגן פון אים דעם אתה נגלית, דעם אתה נגלית, דער ראש השנה האט געדארפט אויסבארגן פון אים דעם אתה נגלית, ס'איז טייטש אבער ראש השנה מען קומט ממליץ טוב זיין, וואס שרייט מען, מען דערמאנט דעם שבועות, אתה נגלית בענן כבודך על הר סיני ודברות קדשך מלהבות אש נגלית עליהם בערפלי טוהר. פאר דערפאר האט מען אונז געזאגט יעצט פון ערב ראש חודש סיון וואס שטייט אין של"ה הקדוש אז מען גרייט זיך יתקנו כל עניני הבית איסור והיתר טומאה וטהרה און דעמאלט זיך אויסגיסן די הארץ זיך בעטן ביים אייבערשטן אויף גוטע קינדער ווייל דער פשט איז פשוט ס'ערב ראש חודש פארן חופה און זאגט ער ס'איז דאך ביום חתונתו זו מתן תורה, אז איך גיי אריין פאר א חופה אין א זאל, איך זע אלע מיט שיינע שטריימלעך, אדער מיט שיינע פראקן, אלע, איך ווייס נישט ווער איז דער מחותן, איך ווייס נישט ווער איז דער מחותן, איך ווייס נישט, טאמער איך זע אין די זייט איינער לאזט אפאר ווארעמע טרערעלעך, די זיווג זאל עולה יפה זיין, ווייס איך אז ער איז דער מחותן. טאָמער אײנער לאָזט אַ פּאָר טרערעלעך הײַנט אַ אַהבֿה רבה, אַ והערבֿ נא, ער לאָזט אַ פּאָר טרערעלעך, ער איז דער מחותּן, ער קומט נישט אַרײַן צום יום-טובֿ װי אַ דריטע שװעסטערקינד, ער איז דער מחותּן. די תּרגום יונתן זאָגט אין פּרשת יתרו אױפֿן פּסוק, והזהרתּה אתהם את החוקים ואת התּורות.

ערב ראש חודש סיון שטייען מיר יעצט, ס'האט מיר געקלינגען עפעס א ראש ישיבה פון ניו יארק, מען רעדט וועגן גאר א חשובע ישיבה, און ער דערציילט מיר אן אינטערעסאנטע מעשה וואס ער האט געהאט אין ישיבה, ער זאגט ס'זיצט ביי אים אין ישיבה א בחור, מען רעדט וועגן גאר א חשובע ישיבה, זיצט דארטן א בחור, וואס ער באלאנגט נישט צו אונזערע ישיבה זאגט ער, ווייל דער בחור נעמט ארויס פופציג פראצענט ביי די בחינה, און דער בחור, דער מ'רעדט וועגן גאר א חשובע ישיבה, מ'האט אים געמוזט דארטן ארייננעמען, ווייל די טאטע איז איינער פון די גרויסע עסקנים פון די קהילה, מ'האט אים געמוזט ארייננעמען, אבער ער באלאנגט נישט צו אונזערע ישיבה, פופציג פראצענט נעמט ער ארויס ביי בחינה. זאגט ער מיר אזוי, נו מען זאגט אז דער מגיד שיעור האט געמערקט אז פון א גוטע פאר וואכן וואס ער נעמט ארויס הונדערט פראצענט, הונדערט פראצענט, דערציילט עס דער מגיד שיעור פאר דעם ראש ישיבה, האט דער ראש ישיבה געזאגט, הער זיך איין, דריי מיר נישט א קאפ, אדער האט ער מזייף געווען די נאמען, אדער די נאמען איז מזויף, אדער שרייבט ער נאך פון איינעם די תשובות ווארט ביי ווארט, ווייל איך קען נישט, איך קען גוט דעם בחור, ס'איז נישט מער פון פופציג פראצענט, דריי נישט א קאפ. דער מגיד שיעור איז געגאנגען נאכקוקן, און ער זעט ווי ער שרייבט אויס, ער שרייבט קיינעם נישט נאך, און ער זעט ווי ס'איז הונדערט פראצענט, ער האט אריינגערופן דעם ראש ישיבה, און ער זאגט פארן ראש ישיבה, גיב א קוק, ער שרייבט אויס. און דער ראש ישיבה זעט ווי ער שרייבט עס טאקע, און ס'איז הונדערט פראצענט, דער ראש ישיבה האט מיר געזאגט ער איז אריינגעגאנגען גלייך אין אפיס, און ער האט געגעבן א קלינג גלייך צום טאטן, ער האט געוואלט זאגן אזא בשורה טובה וואס איז נישט צו גלייבן, דער בחור איז געווארן א הונדערטער, הונדערט פראצענט דא, פששש, ער קלינגט אן צום טאטן, זאגט ער מיר דער טאטע איז נישט געווען, האט ער געזאגט פאר די מאמע גלייך, ס'איז נישט צו גלייבן וואס דא איז מיטן בחור, האט ער מיר געזאגט אז די מאמע האט געגעבן גלייך א ברעך מיט א געוויין, א שיס מיט א געוויין, און זי האט אים געזאגט אזוי. אז דער מגיד שיעור האט פאר אפאר וואכן צוריק דערציילט אין ישיבה אז ער איז געגאנגען פאר פופציג יאר צוריק דאווענען קוקן א דאווענען פון סאטמאר רב, ער איז געגאנגען קוקן א דאווענען און דער מגיד שיעור האט דערציילט וויאזוי די אהבה רבה האט דארטן אויסגעקוקט, וואסערע בכיות ער האט געוויינט דארטן באהבה רבה, וואסערע צעקות און בכיות, דער מגיד שיעור האט דערציילט אז ס'איז פופציג יאר שוין אריבער, דער אהבה רבה וואס סאטמאר רב האט דארטן געוויינט קען ער נישט פארגעסן. ער קען, האט ער עס פארגעשטעלט וואס דארט איז געגאנגען, ער האט פארגעשטעלט ווי ס'האט אויסגעקוקט די אהבה רבה, דערציילט די מאמע פארן ראש ישיבה אז דער בחור איז אהיים געקומען און ער האט עס דערציילט פאר די עלטערן ווי די אהבה רבה האט אויסגעקוקט מיט אלצדינג און די מאמע האט געזען ווי דער בחור וויל עס גיין נאכמאכן האט זי זיך געבעטן ביי אים טו א טובה מאך עס נישט אין ישיבה אז ס'מאכן אזעלכע קולות אין ישיבה, אזעלכע בכיות מיט קולות, קען מען דיר געבן נאכן דאווענען קוויטלעך, האט מורא געהאט ס'וועט אויסקוקן גאר מאדנע, האט זי אים געזאגט הער זיך איין, זי האט געזען די בחור חלש'ט עס צו מאכן, זאגט איך וועל דיר אויפוועקן פארטאגס, און דו זאלסט עס דא מאכן אין שטוב נאר אהבה רבה, אן די דאווענען, ביז ברוך אתה השם, אן די ברכה, ביז ברוך אתה השם, מאך די זעלבע קולות ווי סאטמאר רב מיט די בכיות און צעקות, און אזוי מאכט ער שוין אפאר וואכן זייט דעמאלטס דער בחור. אזוי ער מאכט דאס שוין אפאר וואכן, רבותי הונדערט פראצענט נישט צו גלייבן, ר' שיבי האט מיר געזאגט ער קען נישט פארשטיין וואס דא גייט פאר, קען נישט פארשטיין וואס דא גייט פאר, מ'האט אוועק געגעבן א טאג אויף צו בעטן, רבותי איז געבעטן, ווי האט מיר געזאגט אמאל ר' מעכל יודא לעפקאוויטש זכרונו לברכה, מיר זאגט ער האט דאך געהאט סעריעס פון תלמידים, ידוע ער האט געקענט האבן אפילו דרײַ דורות, ער האט געהאט. א זיידע מיט א זיידע מיט א זון מיט א אייניקל אויך האט געהאט דרײַ דורות האט מען געזאגט אמאל אז ער האט געהאט א סעריע פון ברידערס, ברידערס וואס מען זעט אסאך מאל ברידערס איינס איינס באמבעס איינס איינס באמבעס האט מען געזאגט אז מען זעט אבער אסאך מאל צווישן די אלע באמבעס איז אסאך מאל זעט מען צווישן די אלע באמבעס איז דא עפעס איינער א צובאמבעטער איינער עפעס אזא קלאטש עפעס איינער א שוואכער. האט ער מיר געזאגט איך האב משים לב געווען רובא דרובא מאלן איז דווקא דער שוואכער ער איז געשטיגן און געוואקסן אלע זענען געבליבן ביים לערנען אלע זענען געבליבן אין כולל אבער ער איז געווארן א ראש ישיבה א מרביץ תורה טאמער זענען זיי נישט געבליבן ביים לערנען איז דייקא ער ער איז געווארן דער גרויסער פרנס ער איז געווארן דער גרויסער רבים צריכים לו. כ'האב נישט קיין פשט אין דעם האט ער געזאגט. רובא דרובא מאלן דייקא דער שוואכער האט אזוי מצליח געווען ראש ישיבה וואס איז די פשט? האט ער געזאגט כ'האב נישט קיין פשט אין דעם, וואס מען מוז זאגן איז אז אויף די ברידערס האבן די טאטע מאמע געדאווענט און אויף אים האט מען געוויינט. מ'האט געגעבן א טאג דאס אויף צו אביסעלע מיט טרערעלעך לאזן אויף וואס מ'ווייסט ווען מ'דארף האבן סייעתא דשמיא. רחמי שמים אויף גוטע קינדער, איז אמאל אריינגעגאנגען צום פני מנחם ווען ער איז געווען ראש ישיבה אין שפת אמת, איז אריינגעקומען א איד, מ'האט געוואוסט עפעס איז געווען עפעס א בחור וואס מ'האט געוואוסט אז דער פני מנחם האלט פון אים גאר גאר שטארק, מ'האט געטשאטשקעט מיט אים אין לערנען, מ'האט געוואוסט אז דער פני מנחם טשאטשקעט זיך מיט אים, און ער איז געווען א אמעריקאנער בחור, און דער טאטע איז געקומען פון חוץ לארץ, איז אלע האבן געזאגט דער ראש ישיבה האלט אזוי שטארק פון דעם בחור, ער איז אריינגעגאנגען צו פני מנחם, פרעגט ער וואס הערט זיך מיט מיין בחור? האט געזאגט ער לערנט פיין. איר ווייסט דאך ווי מען ענטפערט אויף יעדן סטאנדארט בחור, אויף יעדן סטאנדארט, יא לערנט פיין. ער גייט אריין אין בית מדרש, הערט ער אלע זאגן אים אז די פני מנחם טשאטשקעט זיך, ער האלט פון אים עולמות. איז ער אריינגעגאנגען נאכאמאל צו פני מנחם, זאגט ער איך בין א טאטע פון דעם בחור. האט ער אים געזאגט, יא יא ער לערנט פיין, ווייטער ווי א סטאנדארט. זאגט ער, רבי איך פארשטיי נישט וואס טוט זיך דא, אין בית מדרש הער איך אז א ראש ישיבה האלט פון אים אזוי שטארק, און דא זאגט מען א ראש ישיבה ער לערנט פיין. האט ער אים געזאגט, איך וועל דיר דערציילן א מעשה. האט ער געזאגט, איך האב געהאט א שטיפברודער, די אמרי אמת, ער איז דאך געווען פון זיווג שני פון די אמרי אמת די פני מנחם, זיין מאמע האט געהאט א זון האט געהייסן ר' לייבל טימקין, דער ר' לייבל איז געווען א זון פון זיין מאמע, נישט פון אמרי אמת, א זון פון די מאמע, פון א אנדערע זיווג, און עס איז געווען פארן וועלטס קריג, פארן צווייטן וועלטס קריג, עס איז געווען דארטן די סכנת הגיוס, די גזירת גיוס, וואס האט מרחף געווען אויף אידישע קינדער, און מען האט אים געוואלט נעמען אין מיליטער, און זיין מאמע, ר' מנחם זאגט אז זיין מאמע האט געציטערט און זי האט געוויינט, און זי איז אריינגעלאפן צום אמרי אמת כסדר, זי האט געוואלט ארויסנעמען פון אים א הבטחה מען וועט אים נישט נעמען, ער האט איר נישט צוגעזאגט, ער האט געזאגט דער אייבערשטער וועט העלפן. נישט צוגעזאגט. און זי האט געוויינט זי האט געוואלט ארויסנעמען א הבטחה, ער האט איר נישט צוגעזאגט. ס'איז אריינגעגאנגען איר מאמע, דאס טייטש די אמרי אמת'ס שוויגער, די אמרי אמת'ס שוויגער איז אריינגעגאנגען, זי האט אים געפרעגט וואס וועט דא זיין, ס'איז א גרויסע דאגה, האט ער געזאגט ס'איז נישטא וואס צו דאגה'ן, איך זאג צו מען וועט אים נישט נעמען. ס'איז נישטא וואס צו דאגה'ן. פאר די שוויגער האט ער עס צוגעזאגט, פאר זיין רעביצין האט ער עס נישט צוגעזאגט. ער האט איר צוגעזאגט, אין די רגע וואס ער האט איר צוגעזאגט איז געווען אזא בשורה טובה, אלע האבן זיך בארואיגט, ס'איז געווארן רואיג, איז דעמאלטס אריינגעלאפן די רעביצין, דעם אמרי אמת'ס רעביצין, און זי האט אים געזאגט, איך פארשטיי נישט, דו האסט געוואוסט אז מען וועט אים נישט נעמען, פארוואס האסטו מיר נישט געקענט צוזאגן, האסט דאך געזען ווי איך וויין? האט דער אמרי אמת איר געזאגט, א מאמע דארף וויינען! מ'האט אים נישט געוואלט אויסזאגן. כ'האב געוואוסט מ'העט אים נישט א מאמע דארף וויינען. כאילו, אויף די מיליטער האב איך געוואוסט אז מ'העט אים נישט נעמען, אבער די די טרערן העט אים ראטעווען פון אנדערע מרעין בישין. א מאמע דארף וויינען. האט ר' מנחם געזאגט פאר דעם טאטן, אז פון דעם האב איך זיך אויסגעלערנט אז פאר א טאטע מאמע דארף מען נישט אויסזאגן אלע אלע זאכן אז דער בחור איז אזא גרויסע באמבע. ער האט זיך דאך געוואונדערט פארוואס ער זאגט אים. איך גיי נישט יעצט אין דעם שטיקל צו מען דארף יא זאגן פאר טאטע מאמע צו נישט זאגן, היינט נאך א שוואכע דור מען מעג זאגן א גוטע בשורה פאר טאטע מאמע, אבער איך רעד נישט יעצט אויף דעם נקודה, מען רעדט אבער אויף דעם, ס'טייטש א מאמע דארף וויינען, און ער זאגט דאך אז עס שטייט דארטן ביי ביי ביי חנה האט געזאגט אל הנער הזה התפללתי, און וויאזוי שטייט דארטן אין פסוק השאלתי לה', השאלתי לה', איך האב דעם קינד פארבארגט פארן אייבערשטן. פרעגט ער וואס הייסט דאס פארבארגט? כ'האב אים געגעבן פארן אייבערשטן, ער האט דאך, זי האט דאך געברענגט, חנה האט געברענגט שמואל הנביא, וואס הייסט כ'האב פארבארגט? זי האט אים געגעבן פארן אייבערשטן, וואס הייסט דאס איש הילתי? אזוי שטייט אין פסוק, אל הנער הזה התפללתי, וגם אנכי השאלתי לה' וואס הייסט כ'פארבארגט? כ'האב אים געברענגט דאך, כ'האב געגעבן פארן אייבערשטן. האט ער א מורא'דיגע ווארט, זי האט געזאגט איך האב אים פארבארגט נישט געגעבן פארוואס? ווייל ער מוז האבן אפילו שמואל הנביא ער מוז האבן טרערן פון א מאמע טאמער איך האב אים אוועק געגעבן שוין נישטא קיין מאמע זאל וויינען איך האב אים נישט אוועק געגעבן איך האב אים פארבארגט מען מוז אפילו שמואל הנביא מען מוז האבן טרערן פון א מאמע מ'האט אונז געזאגט ערב ראש חודש סיון וויין און מתפלל זיין און מתפלל זיין אבער אבער מתפלל זיין און אזוי ידיעה, האט ער דערציילט דא לעצטנס די מעשה פונעם פאנאוויטשער רב, מע האלט נאך אינמיטן די שבעה ביי אים, ס'איז אוועק יענע וואך ר' שמחה הכהן קוק, דער רב פון רחובות, די מעשה איז געווען אזוי, דער פאנאוויטשער רב איז האט דערציילט אמאל ביי א כלה, אז אלס בחור האט ער געלערנט מיט א צווייטן בחור וואס איז געווען אינגער פון אים מיט אפאר יאר, און די חברותא האט עפעס נישט געקלאפט. די פאנעוויטש רב האט געהאט א גאר א אילישן קאפ, עס האט נישט געקלאפט די חברותא, זאגט ער ער איז געווען עלטער, זאגט ער ווען איך האב מסדר געווען זאגט די פאנעוויטשער רב שוין שיטות פון ראשונים, האט ער נאך געהאלטן אינמיטן שקלא וטריא פון די גמרא, איך האב געזען די חברותא קלאפט נישט, איז עפעס א פרייטאג מיטאג בין איך צוגעגאנגען צו דעם בחור, איך האב אים געזאגט איך מיין א טובה פון אונז אלע ביידע, מען זאל זיך אפטיילן די חברותא, אפטיילן די חברותא. פרייטאג צונאכטס דערציילט דער פאנאוויטשער רב, ס'איז געווען ביים חפץ חיים אין ישיבה, פרייטאג צונאכטס נאך סעודת שבת בין איך געזעצן און געלערנט אין ישיבה, ס'האט זיך פארלאשן די לעקטער, בין איך ארויף אין עזרת נשים לערנען, איך בין ארויפגעגאנגען אין עזרת נשים, ווייל דארטן איז געווען אביסל לעכט, און אינמיטן הער איך קולות בכיות פון אונטן פון בית מדרש, האב איך געגעבן א קוק אראפ, זעה איך דער ארון קודש איז אפן, ארון קודש איז אפן. און בין איך אראפגעגאנגען שטילערהייט קוקן וואס טוט זיך, כ'האב אויסגעטון די שיך און בין אראפגעגאנגען, און איך דערנענטער זיך זעה איך אז דער בחור וואס כ'האב היינט אפגעזאגט פון די חברותא, ער איז מיטן קאפ אין ארון קודש און וויינט צעקות ובכיות, און איך הער ווי ער וויינט, רבונו של עולם, גיב מיר דעה בינה והשכל, איך וויל לערנען. איך וויל לערנען, גיב מיר דעה בינה והשכל, און ער וויינט ווייטער, רבונו של עולם, כ'האב געהאט א חברותא, כ'האב געהאט א זיס אלעס פון דעם חברותא, כ'האב געהאט א זיס אלעס אין דעם חברותא, גיב אים אריין אין הארץ ער זאל פרואוון מיט מיר נאך א תקופה, גיב אים אריין אין הארץ ער זאל פרואוון מיט מיר נאך א תקופה, און געוויינט האט דער פאנאוויטשער רב געזאגט, איר פארשטייט אליין. נאך אזא מחזה לאחר חצות ליל ליל שבת, מוצאי שבת בין איך צוגעגאנגען צו דעם בחור, כ'האב אים געזאגט כ'האב מחליט געווען צו פרואוון מיט דיר נאך א תקופה, און כ'האב געפרואווט מיט אים, און ער האט געזאגט דער פאנאוויטשער רב אז די תקופה האט זיך געצויגן שיינע לאנגע יארן. פאנאוויטשער רב האט עס דערציילט, האט ער געזאגט אזוי, ווער איז געווען דער בחור וועל איך אייך נישט דערציילן, אבער איין זאך קען איך אייך זאגן, עס איז שוין אריבער גאר לאנגע יארן פון די מעשה, דער בחור האט אויך ארויסגעגעבן ספרים, האט ער געזאגט אז איך גיי נישט אריין היינט צו קיין שיעור, זאגן א שיעור, ביז איך קוק נישט איבער וויאזוי האט דער בחור מקיף געווען דעם סוגיא, ווייל ער איז אזוי געשטיגן אזוי גרויס, אז איך גיי נישט אריין זאגן קיין שיעור ביז איך קוק נישט איבער וויאזוי דער בחור האט מקיף געווען דעם סוגיא.

אבער ער האט געזאגט היות אז דער פאנאוויטשער האט עס דערציילט ביי א דרשה אין ירושלים, האט ר' שמחה קוק געזאגט, ער האט מיר מגלה געווען ווער איז געווען דער בחור, אבער היות איך בין א תלמיד פון פאנאוויטשער רב, און אז מיין רבי האט עס נישט געוואלט דערציילן, וויל איך אויך נישט זאגן ווער איז געווען דער בחור, וויל איך נישט מגלה זיין ווער איז געווען דער בחור. דארטן ביי די דרשה ווען ר' שמחה קוק האט עס דערציילט איז געזעצן א איד, ער וואוינט אין ירושלים, א איד א תלמיד חכם, ער הייסט ר' יידל שטיינהויז, דער ר' יידל שטיינהויז איז נאכגעגאנגען ר' שמחה קוק אהיים, און ער האט אים געמאכט וואס ער האט געמאכט פארן פאנאוויטשער רב. און ער איז אריינגעגאנגען, האט געוואלט אריינגיין, האט ער אים געגעבן א לייג אריין א פיס, האט אים געזאגט דער רב גייט נישט אריין אין צימער, ביז דער רב זאגט מיר נישט ווער איז געווען דער בחור. האט אים דעמאלטס מגלה געווען ווער איז געווען דער בחור, הגאון הקדוש ר' אלחנן וואסערמאן זכר צדיק וקדוש לברכה, ער איז געווען דער בחור. נורא נורא איז ר' אלחנן וואסערמאן וואס ווער ס'מאכט אויף א קובץ שיעורים קען נישט גלייבן אזא מעשה, די גרויסע עילוי דא איז ער געשטיגן ווייסט פון וואס? פון טרערן אין ארון קודש. יעדער איינער זאגט אהבה רבה וויינט, אבער ס'דא טרערן אין ארון קודש, איך בעט נישט דא קיינעם זאל מארגן אריינווארפן די קאפ אין ארון קודש און וויינען, אבער ווען מ'מאכט מארגן אויף דעם ארון קודש און מ'זאגט בריך שמי' דו מאך אויף דיין הארץ מאך אויף אין אזא טאג ערב ראש חודש סיון וואס מ'האט געגעבן טעג מ'זאל זיך אויסבעטן אויף רוחניות.

ורחמנותו, ורחמנותו, איינמאל ורחמן, גיט א קוק ווען מען בעט אהבה רבה, וויאזוי בעט מען, חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו, אבינו אב הרחמן המרחם, רחם נא עלינו, גיב א קוק וואס דא טוט זיך, זי קען זאגן אמאל רחמים, דא ביי תורה ווען מען בעט רחמים, דא בעט מען רחמים, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, איינס וויל מען לנו ולזרענו זאל זיין א ערליכע אידישע הייזל. און אויף דעם האבן מיר די הבטחה וואס די גמרא זאגט אין ברכות נ', די גמרא זאגט אויפן פסוק הרחב פיך ואמלאהו, דער רבונו של עולם זאגט וואס דו בעטסט וועל איך דיר געבן, די גמרא זאגט ההוא בדברי תורה כתיב, ביי תורה וואס דו בעטסט גיבט מען דיר, רש"י זאגט אין תהלים פ"א, הרחב פיך, וואס איז טייטש הרחב פיך? זאגט רש"י, הרחב פיך לשאול ממני כל תאוות לבך. ואמלאהו זאגט רש"י ככל אשר תשאל אמלא וואס דו בעטסט וועל איך דיר געבן. אה! און וויפיל דארף מען יעצט אין די טעג רבותי ווי מען האלט מען דא דאס איז אונזער הכנה מען דאווענט אנדערש מען בעט זיך. פארשטייט זיך מיט א גרויסן שמחה, ווייל חייב אדם דער של"ה הקדוש ברענגט אין אות י"ח חייב אדם לשמוח בזה החג ביותר מער פון אלע ימים טובים, ווייל כי יום זה שזכינו בו לכתר התורה, הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, דאס איז מער ספיציעל. זיי ברענגען דארטן ביי ווילנא גאון שרייבן זיי דארט מעשה רב ומאוד שמח רבינו ז"ל ותגדל לו השמחה יותר מכל רגל בשמחה דשבועות שמחה איז מוראדיג אבער שבועות איז א שמחה פון א חופה פון א חתן ביום חופתו ווי ס'גייט דא אן אויף דעם מ'גרייט זיך יעצט ווייל וויאזוי ער זאגט וזה התחדשות מ'גיט די תורה, די גאנצע חלק מחלקי התורה פון א גאנץ יאר קריגסטו אין שבועות כמעין נביאות טעימה, און אויף דעם התקן עצמך גרייט זיך, אויף דעם גרייט זיך, זאגט ער ווייל זה התחדשות תלוי כפי הכנת כל אחד ואחד וויאזוי מען גרייט זיך. ווי זאגט די וועלט אז אמאל געווען עפעס א חתן, ס'איז געווען א מדינה וואס דארטן איז געווען א מנהג אז יעדער חתן ברענגט, מאכט דאך סימנים טובים, איז דער סימן טוב, אלס סימן טוב, יעדער חתן האט געברענגט, צוויי בעכערס מיט גאלדענע מטבעות אויף א סימן טוב פאר חתן כלה. איז א חתן וואס האט געהאט געלט האט געהאט, ווער ס'האט נישט געהאט וואס האט ער געטון? ער האט געבארגט פון א גביר, בארג מיר אויף איבעראנאכט, מארגן גיב איך דיר עס צוריק. איז געווען עפעס א חתן וואס האט געדארפט גיין בארגן פון א גביר, אבער האט געוואוסט אז דער גביר איז אזא קמצן ביז ער העט וועלן בארגן, ביז ער העט וועלן בארגן איז ער צוגעגאנגען צו אים מיט א ערמה, האט ער אים געזאגט, איין בעכער האב איך שוין, ס'פעלט מיר נאר דער צווייטער. האט די גביר אים געענטפערט, אויב דו האסט שוין איין בעכער, פעלט דיר נאר די צווייטע, חזל זאגן דאך אל תצטרך לבריות, איא? און די גאנצע זאך איז דאך נאר וועגן א סימן טוב, איא? איז נעם דעם בעכער, עס איז דאך נאר אויף א סימן טוב, נעם דעם בעכער און לייג עס לעבן א שפיגל, וועט זיך שפיגלען צוויי, וועסטו זיין יוצא אויך אל תצטרך לבריות מיט אלץ. האט די חתן אים געענטפערט, כ'האב נאר דעם צווייטן פון די שפיגל. כ'האב נאר דעם צווייטן. במה דברים אמורים, וואס דו וועסט צוגרייטן דאס וועט זיך דיר איבערשפיגלען זאגט ער, דערפאר היו נכונים ליום השלישי והיו נכונים ליום השלישי, וואס דו וועסט גרייטן, מען גייט גיבן נותן התורה ככלה חדשה זאגט דער חתם סופר, אבער וואס דו גרייסט זיך צו, דערפאר זאגט די תורה היו נכונים, גרייט צו דו דעם כלי. ווי דער אור החיים הקדוש זאגט, ומשה עלה אל האלקים שטייט פאר מתן תורה, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, זאגט דער אור החיים הקדוש פירוש, כשקדם הוא ועלה, ווען ס'איז געווען ומשה עלה, דעמאלטס תיכף קרא לו השם, ווען דו הייבסט אן, היו נכונים, ומשה עלה אל האלקים, דעמאלטס איז גלייך ויקרא אליו השם. זאגט ער ויש לך לדעת, זאגט דער אור החיים הקדוש, כי בחינת הקדושה לא תקדים אלא למזמין אותה, דו מוזט עס מזמין זיין, אויף דעם די תורה איז נישט קיין ענינים פון הכנה, נאר יעצט מאכט מען די הכנה, די הכנה אביסעלע מיט א הארץ, ודבק לבנו והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצותיך ויחד לבבנו, וויפיל טרערן גיסן אויס אידן אין די טעג, מען דערציילט נאך. ס'איז געווען ביי רבי שייעלע קערעסטירער, ס'איז געווען זייער בא'טעמ'טע עסן דארטן, געשמאקע עסן. די נשים זענען געקומען צו די רעבעצן פון רבי שייעלע, און מ'האט איר געפרעגט וואס איז די סוד אז דארטן איז דא אזעלכע געשמאקע עסן? האט זי זיי געגעבן די רעצעפט וואס מ'לייגט אריין. וואס לייגט מען אריין? צוויי לעפל צוקער, איין לעפל זאלץ, צוויי אייער, מיט דריי זעקלעך מעהל, מיט וואס נאך? מיט פעפער און מיט הארץ. און מיט הארץ, אזוי זאגט זי פאר זיי רב שייעלעס רעבעצן. שוין, די נשים זענען געגאנגען, מ'האט עס געמאכט, און צוריק קומט צו רב שייעלעס רעבעצן און זאגט, ניין, רעבעצן, ס'איז נישט דער טעם וואס איז דא ביי דיר. ס'איז נישט דער טעם, ביי דיר איז עפעס גאר ספעציעל, וואס לייגט, האט זי געפרעגט ענק האבן אריינגעלייגט, וואס האט עטץ אריינגעלייגט? די צוקער מיט די זאלץ, מיט די אייער מיט די פעפער, און מיט הארץ? אויך האט עטץ הארץ אריינגעלייגט? פרעגט רב שייעלעס רעבעצן, וואסערע הארץ האט עטץ אריינגעלייגט? האבן זיי געזאגט, הארץ פון א הינדעלע. אוי, האָט זי געזאָגט, װאָס האַרץ פֿון אַ הינדעלע? אַ האַרץ פֿון אַ טױטע הינדעלע? דאַרף אַ לעבעדיקע האַרץ דאַרף מען אַרײַנלײגן אַ לעבעדיקע האַרץ! רבותי, מע בעט זיך ודבק לבנו במצותיך, ויחד לבֿבֿנו לאהבֿה וליראה שמך. אונדז גײען מיר אַרײַן אין די טעג די האַרץ, לאָמיר דעם האַרץ משעבד זײַן. מע װיל דאָך זוכה זײַן צו תּורה מיט האַרץ. זי האט געזאגט אז רב שייעלע פלעגט זאגן זי האט געזאגט אז רב שייעלע פלעגט זאגן אז ווען א מענטש מאכט עסן פאר אידן און ער מאכט עס מיט הארץ דאס גיבט אריין א גוטן טעם מיט הארץ בענינינו יאמר ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, זאגט דער אור המאיר, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, יעדן יאר איז א גרעסערע מתן תורה, די תורה איז נצחי, תשפ"ב איז די גרעסטע מתן תורה פון ווען מימות קדם, ווייל ס'הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול יעדן יאר א גרעסערע מתן תורה ס'הולך וחזק מאוד, ווי קענען אונז זוכה, וויפיל קענען אונז זוכה זיין אן א שיעור און אן א גבול, דו בעטסט, דער אייבערשטער בעט נאר הרחב פיך און מאך אויף דיין הארץ, ואמלאהו ככל אשר תשאל אמלא, זאגט דער אור המאיר אז ס'איז נאכנישט געווען קיין יאר וואס איז געווען דומה א מתן תורה איין יאר צום צווייטן, פארוואס? ווייל מתן תורה ווענדט זיך ווי דו האסט זיך געגרייט, ס'איז נאר לויט די הכנה, ס'איז קיינמאל נישט געווען דומה איין יאר צום צווייטן. דאס ווענדט זיך די תורה איז נצחי היו נכונים והיו נכונים. און וואס הייסט זיך גרייטן רבותי? דער רבינו בחיי זאגט אין פרשת שמות, שטייט ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים, ווער ס'געדענקט שטייט וויאזוי שטייט לכה. ל' כ' ה'. לכה הייסט גיי. גיי שטייט ל' כ' ה'. יעדער איינער ווייסט אז ווען מ'וויל זאגן גיי שרייבט מען וויאזוי ועתה, לך, ל' ענדע כ'. פארוואס שטייט ל' כ' אייר? זאגט רבותי רבינו בחיי רבותינו הראשונים זאגט א מורא'דיגע פשט, און ער זאגט דער רבינו בחיי דאס איז על דרך הפשט, וואס איז די ה'? זאגט ער ועל דרך הפשט וואס מיינט די ה'? זאגט ער להורות על חמשה ימים שעתידים שיחנו בהר סיני, דער רבונו של עולם זאגט נעם זיי ארויס ווייל איך ווארט אויף די פינף טעג וואס זיי וועלן זיך גרייטן אין הר סיני, ו' סיוון וועל איך שוין אראפ קומען על הר סיני, אבער לכה וועגן דעם ה' זאגט ער ל' כ' ה', זאגט ער ועל דרך הפשט תוספת ה', וואס מיינט די ה' דאס איז להורות על חמשה ימים שעתידים שיחנו בהר סיני, זיי מראש חודש סיוון עד יום שישי שבו קיבלו התורה. זאגט דער רבינו בחיי ווייטער, וואס שטייט ווייטער אין פסוק וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, זאגט דער רבינו בחיי וזה לך האות דו ווייסט וואס מיינט די אות איי? וזה לך האות ווייסט די אות ה' מיינט בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה וואס זיי וועלן זיך גרייטן צו מתן תורה תעבדון את האלקים וועגן דעם וויל איך זיי ארויסנעמען רבותי ווער האט השגות וואס טוט זיך אויבן מען גרייט זיך דער רבונו של עולם האט אונז ארויסגענומען נאר וועגן די טעג ווען מ'זאל זיך גיין גרייטן, פון יעצט ביז ביז שבועות, מ'גרייט זיך, האט דער קאזשניצער מגיד געזאגט, היינט הייסט דאך תרעין נעילין אויבן, יא, די וואך פון לג בעומר האט געהייסן תרעין פתיחין, הוד, היינט הייסט תרעין פתיחין, תרעין נעילין, פארשלאסן, זאגט ער, וואס הייסט פארשלאסן? זאגט דער עבודת ישראל, די מורא'דיגע לשונות מ'קען גארנישט איבערזאגן, מ'גרייט זיך דארטן צום חופה, מ'קען נישט, קיינער קען נישט אריינגיין יעצט, די שכינה הקדושה איז פארשלאסן יעצט, מ'גרייט זיך צום חופה. קישוטיה כלה בקישוטיה אזוי מ'גרייט יעצט גייט קיינער נישט אריין רבותי לאמיר אונז זיך דא געבן א גרייט פארן גרויסן חופה רבונו של עולם גייט דאך מיט יעדן נפש ישראלי דא דאס איז די ערשטע יסוד ווי די חתם סופר זאגט אז דער טאג איז יום מתן תורה בעצמו ככלה חדשה יעדן יאר איז ככלה חדשה עס האט גארנישט מיט יענע יאר ככלה חדשה כשעה ראשונה והיום מקבלה מנותן התורה יתברך שמו יעדן יאר איבעראנייס. די גמרא ס'שטייט אין מדרש אין שמות רבה כ"ט אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה ציפור לא צייץ עוף לא פרח שור לא געה הים לא הזדעזע, הבריות לא דיברו אלא העולם שותק ומחריש, ויצא הקול אנכי השם אלוקיך, ס'איז געווען די גאנצע בריאה איז געווען שטיל, קיין פייגעלע נישט גארנישט נישט, נאך אזוי די גמרא זאגט אין זבחים קט"ז, זאגט די גמרא, כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל. היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו איז געווען די קול פון די עשרת הדיברות. וכל מלכי הגוים זאגט די גמרא אחזתן רעדה בהיכליהם, זיי האבן געכאפט א ציטערניש, נתקבצו כולם זאגט די גמרא אצל בלעם הרשע, ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו? מבול בא לעולם? אמר להם ניין ס'איז חלילה נישט קיין מבול, נאר חמדה טובה יש לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו שהיה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות,

ווי מיר האבן גערעדט די ערוך השולחן זאגט, ודבר אחד מדבריך זאגט מען ביי די הפטורה, אחור לא ישוב ריקם, וואס מיינט דאס די ווארט אחור? ודבר אחד מדבריך לא ישוב ריקם, וואס מיינט דאס די ווארט אחור? וואס איז דאס אחור? זאגט ער, דאס אז דבר אחד מדבריך לא ישוב ריקם, דאס דארף מען נישט זאגן, איינער וואס מיינט א ווארט פונעם אייבערשטן ישוב ריקם איז א שייגעץ, אחור! דער וואס מיינט ס'איז געווען פאר דרײַ טויזנט יאר צוריק מתן תורה, ער פארשטייט נישט אז דעם זונטאג גייט זיין מתן תורה, דער לא ישוב ריקם, אויף דעם זאגט מען לא ישוב ריקם. יעצט ווערט ככלו חדשי לאו היי יומי. און יעצט ווערט מיט אלצדינג, מיט נאר ביי אונז דארף מען צוגרייטן מפני אשר ירד השם עליו באש, באש. ווי די בית אהרן זאגט אז פון זיין טאטן רבי אשר סטאלינער אז כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא, דו ווייסט וואס איז דאס די אייבישטער כביכול, דאס איז די פייער פון כלל ישראל, דאס גיבט אריין דעם כח אין כביכול, טייטש דער בית אהרן מפני אשר ירד, והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד השם עליו באש לויט די התלהבות אזוי וועט זיין ירד השם עליו, לויט ווי אונז גרייט מען זיך יעצט.

און רבי אלעזר מענדל אליין איז געווען א איידעם ביי א זוהן פון חוזה פון לובלין, און איז געקומען פון פוילן גאר אסאך געלט, אבער ווי ס'איז אריינגעקומען רבי אלעזר מענדל האט גענומען די גאנצע געלט און פאר גאנץ עניי ירושלים צוטיילט פאר עניי ירושלים, למעשה אין שטוב איז קיינמאל נישט געווען קיין געלט, למעשה די כלה האט נישט געקריגן קיין מתנות, איז די מחותן רבי פנחס הורוויץ איז געווען א חסיד, אבער די מחותנת'טע האט עס נישט געקענט סובל זיין, א כלה קריגט נישט קיין מתנות, שבת, יום טוב, עפעס. ווען רבי פנחס הורוויץ איז געפארן צום רעבן צו רבי אלעזר מענדל,

און דער מחותן האט דאך געוואוסט ער מוז אריינגיין צו אים, ער וועט דאך נישט קענען אהיימגיין אזוי, האט ער געגעבן אזא קלאפ אין טיר, א קלאפ אזוי, און ביים קלאפן האט ער געטראכט צו זיך, ער איז א הייליגע איד דער רבי, א הייליגע איד, וואס קען עס זיין, וואס האט ער מורא צו שיקן א קליינע מתנה, א סיכה קטנה, סיכה מיט א יוד, א קליינע שפילקעלע אויף א מתנה, סיכה קטנה, וואס קען געשען, ער האט געקלאפט אזוי אין טיר, א הייליגע איד, אבער אזוי האט ער געטראכט צו זיך. מען קלאפט אזוי, און תוך כדי קלאפן, תוך כדי מחשבה האט רבי לוזר מענדל געגעבן א מאך אויף די טיר, און האט אים געגעבן א שארפן בליק אן, און האט אים געזאגט, איי, לא האמנתי עליך מחותן שליט"א, לא האמנתי עליך מחותן שליט"א, ימים כאלה גבוהים, שלושה ימי הגבלה וסיכה קטנה בראש, און האט אים פארקלאפט די טיר, האט אים פארמאכט די טיר. ער איז אהיים געפארן, די זיידע זכרונו לברכה האט דערציילט די מחותן האט געזאגט פאר די מחותנת הער זיך איין, מיר האבן גענומען א מחותן וואס סאפעט אין די הימלען און ליינט מחשבות, נאך איינמאל דו מאכסט מיר משוגע זאל רעדן מיט אים וועגן א מתנה קום איך טאקע נישט אהיים האט ער איר געווארנט. און ער זאגט איר פארשטייט, רבותי אונז קען מען געבן מתנות און נעמען מתנות, געזונטערהייט, אבער די שפילקעס לאמיר ארויסנעמען פון קאפ, הסיכות הקטנות והגדולות, ס'איז דאך וקדשתם היום ומחר. אונז האלט מיר דאך היינט ביי וקדשתם היום ומחר, נאר מ'האט זיך געגעבן א גרייט, אריינגעלאפן צו על התורה ועל העבודה, אונז ווייס מיר דאך גוט גוט ווי אונז וויל מיר דא אריינגיין. שטייט פון הייליגן חתם סופר א מאמר נורא, וואס איז דער טאג, איך מיין ס'כדאי נישט מסיח דעת זיין פון אזא ווארט פונעם חתם סופר, במשך גאנץ שבועות, צו וויסן וואס ווערט פון דעם פלייש און ביין,

וואס איז געווען די תעניתים, פארוואס האט ער געפאסט? איז דער בית יוסף ברענגט רפ"ח ברענגט ער א רשב"א, אז וואס איז געווען די תענית און? תענית חלום. א תענית חלום פאסט מען אפילו שבת. פארוואס? פארוואס פאסט מען אפילו שבת תענית חלום? ווייל די גמרא זאגט אין שבת י"א, יפה תענית לחלום כאש לנעורת, א תענית פארברענט דעם חלום, אבער ווען פארברענט עס דעם חלום אמר רב חסדא נאר בו ביום אויב מ'פאסט אינער זעלבן טאג נאר דעמאלטס פארברענט עס דעם חלום און וועגן דעם אמר רב יוסף אפילו בשבת דערפאר פאסט מען אפילו שבת פארוואס ווייל ס'פארברענט דעם חלום נאר אויב מ'פאסט אויפן טאג פרעגט די הייליגער חתם סופר תענית חלום האט ער געפאסט שבת יא און שבועות נישט וואס איז די פשט שבת יא און שבועות נישט וואס איז די טייטש פון דעם זאגט די הייליגער חתם סופר ויש לומר על פי מה דאיתא בספר תורת חיים אז עס שטייט אין תורת חיים די גמרא זאגט אין ברכות אז איינער וואס האט א שלעכטע חלום וואס זאל ער טוהן ווי זאל ער ממתיק זיין דעם חלום ביי ברכת כהנים ביי ברכת כהנים דארטן זאל ער צוגיין און זאגן רבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך די נוסח וואס שטייט אין די סידורים פרעגט די תורת חיים ווי אזוי ארבעט עס ממתיק זיין א חלום ממתיק זיין א חלום ווי ביי ברכת כהנים וואס האט ברכת אפשר ממתיק זיין א חלום ביי א קאפיטל תהילים אדער ביי א בלאט גמרא וואס איז ברכת כהנים. זאגט דער תורת חיים פשוט, ווייל בעצם פארוואס האסטו מורא פונעם חלום? האסטו געחלומט, נו וואס איז געשען? וואס האסטו מורא? זאגט ער, ווייסט פארוואס איך האב מורא? ווייל די גמרא זאגט אין ברכות נ"ז, תנו רבנן חלום אחד משישים בנביאה, אז א חלום איז אחד בשישים בנביאה האב איך מורא וואס גייט זיין, דו ווייסט וואס איז די פתרון אויף דעם? גיי צו ברכת כהנים, ברכת כהנים שטייט אין חזל איז דא השראה פון נביאה, איז השראה אלוקי פונקט ווי ביי נביאה, ווערט דער חלום בטל בשישים. פארוואס האסטו מורא פונעם חלום ווייל חלום אחד משישים בנביאה, אבער ביי ברכת כהנים דורך די שפע אלוקי פון נביאה ווערט דער חלום בטל בשישים. עד כאן התורת חיים, יעצט איז ממשיך דער חתם סופר. יום טוב של עצרת כל אחד מישראל, יעדער איינער איז גדול יותר הרבה ממעלת הנביאה. יעדער איינער איז כגדול שבנביאים ביום זה, ממילא ווערט דער חלום בטל בשישים דערפאר האט ער נישט געדארפט פאסטן. ווער? איך ווער? איך ווער אויכעט יותר ממעלת הנביאה? איך? איך אויכעט? זאגט דער חתם סופר על כן נוהגים להעמיד אילני סרק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, פארוואס לייגט מען אילני סרק להורות לעם קודש, אז אפילו איך בין א עץ סרק, קום אריין, היינט ביסטו כגדול שבנביאים, דער רבונו של עולם קום אריין אונטערן חופה. ער שרייבט יעדער איינער בבחינת מורא'דיגע לשונות, איז משה איש אלוקים בבחינת בעלה דמטרוניתא כביכול. יעדער איינער אונטערן חופה, רבותי. לאמיר זיך א גרייט טון, אוי וואס וועט בלייבן פון אונז, ווייל אז נישט אז די אנדערע מאנטאג דינסטאג בלייבן פון אונז די זעלבע מיילעך ווי אין יענע וואך. אז מען וועט זיך יעצט געבן א גרייט, אין אזא הייליגן טאג. איז ממשיך די הייליגע חתם סופר און טייטשט אפ דעם פסוק אין פרשת ראה וואס שטייט אז עס שטייט דארטן אזוי אויף שבועות שטייט ועשית חג שבועות לפני השם אלוקיך זאגט די חתם סופר וואס שטייט ווייטער ושמחת לפני השם אלוקיך ווער? אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך זאגט ער עבדך א עבד דאס איז א שפל המדריגה עבד עבדך ואמתך ביים ווי ושמחת לפני ה' אלקיך אתה ובנך ובתך עבדך דער שפל במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם זאגט דער חתם סופר אל תקרא במקום אלא במקום במקום אנשטאט וואס דו ווייסט א גאנץ יאר איז דא די צדיק יסוד עולם אשר בו יבחר ה' במקום דעם איז יעדע איד אין דעם טאג במקום אשר יבחר, במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם. אנשטאט וואס דו ווייסט איז דא די צדיק יסוד עולם וואס איז א גאנץ יאר לשכן שמו שם, איז וואס אנשטאט דעם איז יעדער איד אין דעם טאג. איז ממשיך דער חתם סופר זאגט ואם לא תאמין שיהיה כן בכוחך, כ'קען נישט גלייבן, לפי מיעוט ערכך בעיני עצמך, איך ווייס דאך אבער וואס איך בין, יאך ווייס דאך אבער ווער איך בין, אויף דעם זאגט גלייך די תורה וזכרת כי עבד היית במצרים, ווי ארג דו ביסט קיין עבד ביסטו נישט, איך האב עס געמאכט פאר א עבד, עקסטער האב איך דעמאלטס געמאכט די מעמד הנבחר והנפלא אז מען זאל געדענקען אין דעם טאג ווי יעדער איינער כגדול שבנביאים, די גרעסטע שפל שבשפלים אין דעם טאג כגדול שבנביאים, מען זאגט ואם לא תאמין שיהיה קיים בכוחך. לפי מיעוט ערכך בעיני עצמך, דאס איז וזכרת כי עבד היית במצרים, זאגט ער די מעמד און מצב פון א עבד איז מדריגה פחותה מאשר אתה עכשיו בו, ואפילו הכי האסטו מקבל געווען דעם תורה פון דעם שפלות, איז די זעלבע זאך אויך סתם ושמרת ועשית את החוקים האלה, וגם אתה לא תמנע עצמך מלשמוח בו.
ווי אויך קען מען ניצן אן בורא כל עולמים. נו מיינסט געבן א נוץ אויס? ס'ידוע אז דער רבי ר' מיילעך אין פרשת משפטים דער נועם אלימלך וואס מען מאטערט זיך עס צו פארשטיין, מען פארשטייט נישט פונקטליך וואס עס, נאכנישט זוכה געווען צו פארשטיין קלאר וואס ער מיינט, ווייל ער זאגט אז מ'האט מיקל געווען אין שבועות בבשר בחלב, מען כאפט נאכנישט קלאר וואס ער האט געמיינט מיקל געווען.

די אמרי אמת פלעגט זאגן אז ס'ידוע שטייט דארטן פאר מתן תורה ויקח משה את הדם וישם באגנות וחצי הדם זרק על המזבח רשי זאגט דארטן מי חלקו ווער האט צוטיילט די בלוט מלאך בא וחלקו איז זענען אלע מסביר פשט אז וואס איז פשט אין רשי מלאך ווייל א מענטש קען נישט צוטיילן א דבר נוזלי דם אי אפשר לצמצם אי אפשר לצמצם, מוז זיין א מלאך! האט די אמרי אמת געפלעגט זאגן, און ווי אזוי שטייט ביי שבועות חלקהו חצי לשם וחצי לכם? וויאזוי קען זיין, ס'איז דאך אי אפשר לצמצם? מכאן ראיה, יעדע איד איז א מלאך שבועות. מלאך בא וחלקו. בדרך אגב, ער האט דערציילט אמאל הרב שך, אז ער האט געטראפן ר' מנחם זעמבע, ער האט עס דערציילט שבועות נאכמיטאג, ער האט געטראפן ר' מנחם זעמבע, און ער האט געפרעגט ר' מנחם זעמבע, וואס האט דער רבי געזאגט ביים תורה ביים טיש?

און א שארפע תורה און קדושת החיים. אז וואס טוט צום חצי לכם דארף מען זיין א מלאך. האט ער געזאגט הרב שך אז ער האט אים געענטפערט אז ער מיינט קען אויך זיין אז נאכן חצי לשם ווערט מען א מלאך. אז נאכן חצי לשם ווערט מען א מלאך. על כל פנים, אז די געדאנק איז אלה ואלה דברי אלקים חיים מ'איז מלאכים, לאמיר זיך געבן א שאקל ונתנה תוקף קדושת הלילה. וואס איז ונתנה תוקף? ס'איז יום כיפור? באלד וועט איר הערן קלאר יום כיפור וואס עס שטייט דא, שטייט דא וואס איז די הייליגע נאכט. רבותי די ערשטע זאך וואס די פוסקים ברענגען ביז צו משנה ברורה אלע ברענגען עס אראפ די דברי הארי הקדוש אין תצ"ד ברענגען די לשון פון הארי הקדוש אז ודע כל מי שלא ישן בלילה כלל ועיקר ויעסוק בתורה, ווער ס'שלאפט נישט א גאנצע נאכט און איז עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק. מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק. זאגן די פוסקים ווייטער ולא עוד. פון די ווערטער פון ארי הקדוש ברענגען זיי אראפ, ולא עוד אלא שהוראת חיי האדם תלויים בזו השעה, די לעבן פון די מענטשן איז אין דעם נאכט. רבותי, אונז האט מען דא גערעדט א שעה צייט אז מען איז דן רוחניות, מען קריגט רוחניות אין שבועות, דא זע איך שוין גאר גשמיות, מובטח לו שישלים שנותו ולא יארע לו שום נזק. איר ווייסט וואסערע ווערטער דאס א מצרך מבוקש מאוד, מובטח לו שישלים שנתו, מען זיצט דאך דא מיט גרויסע גאונים רבותי, איינער ווייסט אין ארבעה חלקי שלחן ערוך איז דא אזא לשון מובטח לו שישלים שנתו? ס'איז דא אזא מושג? אויף ראש השנה יום כיפור איז דא עפעס א מושג איינער וואס מאכט דאס צו דאס איז מובטח לו שישלים שנתו? נישטא קיין אזא מושג אין די פוסקים, נישטא קיין אזעלכע לשונות, ס'איז איין נאכט אין יאר, עפעס ברענט דא א פייער, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק. די מקור הדברים רבותי איז דאך פון רבי שמעון, דאס רבי שמעון וואס אונז זאג מיר אין תיקון ליל שבועות, נאר מען זאגט עס אזוי האלב פיר פארטאגס ווען מען האלט שוין אזוי ארום און ארום, שטענדיג ווען איך קום אן דארטן גיבט מיר עס אזא ציפ אין הארץ, דאס האב איך געדארפט זען אנהייב נאכט נישט יעצט, און טאקע מציע פאר יעדן איינעם גיבן א מאך אויף איידער מען הייבט אן דעם נאכט, און אזוי דורכטאפלען וואס רבי שמעון זאגט דארטן מיט די פינגער פאר די תרי"ג. עס וועט אים שוין נישט שטופן די אויגן, עס וועט אים שוין בכלל נישט שטופן די אויגן אז ער זעט וואס דארטן שטייט. וואס שטייט דארטן? אמר רבי שמעון, רבי שמעון זאגט פאר די חבריא, נאך שארפע ווערטער וואס ער האט געזאגט וואס טוט זיך אין דעם נאכט, אוי, פייער וואס אונז האבן נישט קיין השגות. אבער שפעטער זאגט ער, אמר רבי שמעון, רבי שמעון האט געזאגט פאר די חבריא, בני זכאה חולקכון, אשרי חלקכם, בגין דלמחר לא תיעול כלה לחופה, אַז צו מאָרגנס, זונטיק אין דער פֿרי, שפּרײט אױס דער אײבערשטער אַ חופּה אַ גרױסע, און די שכינה-הקדושה זאָגט, איך גײ נישט אַרײַן צו דער חופּה נאָר מיט די, װאָס האָבן עוסק געװען בתּורה בײַנאַכט, װײַל זײ און נאָר זײ האָבן צוגעגרײט די תכשיטי כּלה, וכולהון יהון רשימין וכתיבין בספֿרא דדכרניא, אַלעמען שרײַבט אַרײַן דער אײבערשטער אונטערן חופּה אין ספֿר-הזכרונות.

יהא נטיר ער וועט זיין אפגעהיטן עילא ותתא כל ההיא שתא, ער וועט זיין אפגעהיטן אויבן און אונטן א גאנץ יאר, ויפוק שתא בשלם נעמט מען ארויס דעם יאר בשלימות, דאס איז דער מובטח לו שישלים שנתו. יהא נטיר עילא ותתא כל ההיא שתא ויפוק שתא בשלם. רבותי איר ווייסט וואס דא גייט פאר? ווער ווער קען האבן השגות וואס דא גייט פאר? דער רבונו של עולם זאגט ער גייט נישט אריין צו דער חופה אן אונז, און רבי שמעון זאגט אונז און נאר אונז האבן צוגעגרייט די תכשיטי כלה, א רבי מאכט היינט חתונה די עולם לויפט מיט א קוויטל אונטער חופה די רבי זאל עס ליינען אונטער חופה די רבי זאל ליינען אונטער חופה זאל דער רבי ליינען די קוויטל דא איז נישט די רבי זאל ליינען דער רבוש"ע אליין שרייבט דעם קוויטל כולהו יהון רשימין וכתיבין בספרא דדכרניא דער רבוש"ע נעמט דיך אריין ער גייט נישט אריין צו חופה אן דיר די וואס האבן עוסק געווען בתורה ביינאכט דערפאר נהגו עם קדושים אז מען מאכט א תענית דיבור אין דעם נאכט מען רעדט נישט ביז נאך קדושת כתר מובטח לו שישלים שנתו

געזאגט אז ס'איז געווען עפעס אין אוקריינע עפעס א גוי, אלטע גוי, ער האט געהאט א פעלד, א פעלד נישט געווען געבויעט, נישט געאקערט, די פעלד, ער האט געשיקט, ער איז געווען א אלטע גוי, האט ער געשיקט א בריוו צו זיין זון, ער איז אריין, איך בין אלט, טו א טובה קום און אקער דורך די פעלד, ווייל איך בין אלט, איך קען נישט. די זון האט אים צוריק געשיקט א בריוו, טאטע נא נא דעם פעלד ריר נישט אן, ווייל דארטן האב איך אריינגעלייגט מטמונות, גאלד אין זילבער האב איך דארטן באהאלטן, ריר נישט אן די פעלד טו א טובה, ריר נישט אן די פעלד. די טאטע א גוי א גוי, האט געהערט אזעלכע ווערטער, ס'איז דא דארטן מטמונות, גאלד, האט צומארגנס אינדערפרי גערופן א פאר טראקטארן און איבערגעאקערט די פעלד פון אלע זייטן. צומארגנס שיקט א בריוו די זון צוריק צום טאטן, טאטע איך האב געטון אלעס וואס איך האב געקענט, מער פון דעם קען איך נישט טון. וואס איז געווען דא די חכמה פונעם זון? די טאטע זאגט דאך ער איז אלט ער קען נישט אקערן, האט אים געזאגט ס'ליגט ס'איז דא עפעס א מטמון, האט ער שוין גענומען אפאר טראקטארן האט שוין געקענט, ער האט שוין געאקערט, ער האט שוין געאקערט, דאס איז געווען די חכמה. במה דברים אמורים, די אינגערמאן האט געזאגט האב איך בין אזוי אויסגעמוטשעט, כ'האב בין אזוי אויסגעמוטשעט, און הייבט אן צו גענעצן און שלוקערצן. רבי איד אז דו וועסט וויסן וואסערע מטמונים דא איז דא אין די נאכט וועסטו אויך נעמען אפאר טראקטארן וועסטו נעמען אויב נישט וויסן וואסערע מטמונים הער וואס רבי שמעון זאגט דא הער וואסערע מטמונים דא אין די נאכט הער וואסערע מטמונים איז החלש יאמר גבור אני זיי נישט אזוי פארמידעוועט אני ישנה ולבי ער ווי זאגט די אמרי אמת ישנה איז גמטריא שס"ה דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק נעכט שלאפט מען ישנה. ישנה גימטריא שין סמך הא דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק נעכט שלאפט מען אבער ולבי איז ליל שבועות דאס איז דער לב דארטן ער דארטן ער ווייל חלילה אז די הארץ שלאפט איז איז דארף מען זיך אומפאמינגען חלילה וחס דער לבי ער פארשטייט דא איז דער הארץ דא איז דער הארץ ער דא פארשטייט זיך מיטן גרויסן שמחה נאר מיטן מיטן שמחה ווען מען איז זוכה ווייל די לשון טאקע ביי רבי שמעונ'ן איז בגין דלמחר לא תיעול כלה לחופה אלא בהדייכו בגין דכולהו דמתקנין תקונהא בהאי ליליא וחדאן בה מיט א שמחה מען לערנט מיט א שמחה שמחת התורה עליונים ששו ותחתונים עלזו די מגלה עמוקות ברענגט אז די ארי הקדוש האט געזאגט אז איינער וואס איז א חייב כרת און אינמיטן יאר אינמיטן יאר האט געלערנט א גאנצע נאכט האט ער געפטר'ט דעם כרת ברענגט די מגלה עמוקות דאס אראפ און ער זאגט אויף דעם אז שבועות ביינאכט איז אלע חייבי כריתות, די אלע כריתות האט ער אפגעפאטערט. תטהרו לפני השם תטהרו, תטהרו גמטריא כתר, כרת אותיות כרת, מען פאטערט דא אלעסדינג. וזה לשון רבותי דעם של"ה הקדוש, כ'האב דאך פריער געזאגט אז ונתנה תוקף, מיר אנגעקוקט ונתנה תוקף צו יום כיפור, די של"ה הקדוש וואס איז באקאנט, איך וואלט מציע געווען אבער אז מען זאל עס לערנען מיט די קינדער אין שטוב, צו ליל שבת, צו ליל יום טוב, די מעשה וואס ער ברענגט די של"ה הקדוש פון רבי שלמה אלקבץ אין כתב יד. די באקאנטע מעשה, אבער אויך די קינדער זאלן עס הערן און אויך די טאטע זאל עס אביסל דערהערן ווען ער דערציילט עס. וואס ברענגט ער דארטן? לאמיר אביסעלע פארליינען פון דעם. ער שרייבט דארטן וואס איז געווען דארטן ביי דעם בית יוסף, ווען ער האט אנגעהויבן צו לערנען די משנה, און עס איז געווען שכינה מדברת מתוך גרונו, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה.

ער זאגט די סדר היום און ער ברענגט אראפ די זאכן וואס רבי שמעון האט געזאגט, זאגט די סדר היום, זאגט די סדר היום, מורא'דיגע זאך, זאגט זיי זיך מתבונן, דו מאכסט דא וואס א מלאך משרת קען נישט מאכן, זאגט ער, א מלאך משרת זאגט די סדר היום קען נישט צוגרייטן אין תכשיטי כלה, דער רבונו של עולם זאגט ער גייט אריינגיין אן קיין מלאכים, אבער ער גייט אריין נאר מיט דיר, ווייל דו גרייטסט צו די תכשיטי כלה, זיי זיך גוט מתבונן וואס דא שטייט אז דו העלפסט צו פארן כביכול. זאגט ער, זאגט ער, אשריו ואשרי חלקו אשר זוכה לכל הכבוד הזה אשר יוצרו כביכול, מתפאר ומתקשט בו, זאגט ער, ואל יקל, זאל נישט זיין ביי דיר פשוט בעיני האדם הדבר הזה, זאגט ער, כי האדם איז טאקע שפל ואפל בבחינה אחת, אבער בבחינה אחרת גדול כוחו עד מאוד, ובידו להעמיד כל העולמות כולם מה שאין מלאך משרת יכול לעשות כן, והוא, זאגט ער, דער מענטש נותן כוח וחיל כביכול לבורא עולם,

פרעגט אים וואס איז דא, וואס זענט איר אזוי פרייליך, ס'שטייט דאך אין דעם טאג דארף מען זיין גאר פרייליך, אבער איר זענט דארטן איז עפעס אויסטערליש די שמחה, נו און וואס איז די גרויסע שמחה, האט ער אים געזאגט אז דו פרעגסט וועל איך דיר זאגן, אזוי האט די פאפא דיין אים געזאגט אז דו פרעגסט וועל איך דיר זאגן, איך האב געלערנט ביים כתב סופר אין ישיבה. און דארטן האט מען איבערגעזאגט אין נאמען פון הייליגן חתם סופר, אז דער חתם סופר האט געזאגט אז ווער ס'לערנט א גאנצע נאכט ללא היסח הדעת, ללא היסח הדעת איז נישט קיין תענית דיבור, ס'איז תענית מחשבה, קודם פריווט עס א האלבע שעה רבותי, ווער עס לערנט א גאנצע נאכט ללא היסח הדעת, האט דער חתם סופר געזאגט איז זוכה גלייך צו גילוי אליהו. און ער זאגט מיר ער האט דערציילט אין די ישיבה אלע האבן עס געפריווט און געוואלט זוכה זיין גילוי אליהו איך האב עס אויך געפריווט שוין לאנגע יארן און ס'גייט נישט ס'גייט נישט די נאכט האט ער מיר געזאגט ס'איז דא עפעס א זוהר הקדוש וואס איז מיר שוין שווער לאנגע יארן און דא אריינגעקומען עפעס א זקן און האט מיר מסביר געווען פשט אבער איך האב פאר א מינוט פארמאכט די אויגן איך האב געוואלט זען צו אלץ קלאפט איך האב פארמאכט די אויגן איך גיב א מאך אויף די אויגן ער איז נישטא אין שטוב, ער זאגט מיר, כ'האב געקוקט אויפן זייגער, זעה איך שוין קומען זמן תפילה, פרעגסטו מיר וואס איך בין פרייליך? קוקטס מיר נישט אן, איך האב נישט געזען, אבער איר זאלט וויסן די אלע גילויים איז אין דעם נאכט, גילוי אליהו, דער לשון פון דער רש"ב ברענגט אראפ א כתב יד פון צמח צדק, אני מבטיח, אז דער צמח צדק האט געזאגט אני מבטיח, למי שניעור כל הלילה ועוסק בתורה ביגיעה, יזכה לכתר תורה. און ער איז מסיים דער רש"ב, דער זיידע געווען א פוסק, איז דאך די פוסק איז די צמח צדק געווען א פוסק, איז דאס א פסק אויבן און אונטן. אבער שרייבט ער אבער די עיקר זיין אויף, ער מיינט נישט מיט די אויגן, ס'הארץ זאל זיין אויף, גיב זיך א ריהר, א שאקל, זיי אויף, פארשטיי וואס דא טוט זיך דא די גאנצע יאהר. מיין זיידע זכרון לברכה פלעגט זאגן וואס איז אכט טעג סוכות און וואס איז זיבן טעג פסח האט מען אריינגעלייגט אין איין טאג, פארשטיי מ'דארף זיך גיבן צו דעם א גרייט. און ווי אזוי זיך צו געבן דא א גרייט. אבער רבותי, עוד רגע אדבר. האלט איך דא קבלת התורה. ווי זאגט די וועלט, אז מען גייט אריין צו א חתונה, אלע מיט שיינע שטריימלעך, איך ווייס נישט ווער איז די חתן, ווער איז די חתן? נאר דער וואס נעמט די כלה אהיים. דער וואס בלייבט מיט עפעס, וואס איז די אנדערע וואך? אה? די אנדערע וואך דינסטאג אנגעקומען נאך פריער האט ער איר נאך אוינעם, און וואס איז די אנדערע וואך? תכלית, מקבל געווען עפעס, עפעס מקבל זיין. זאגט די דברי שמואל, אז איר וועט זעהן ביי קריאת התורה אז פאר עשרת הדיברות שטייט די גאנצע צייט ויהי קולות וברקים, ברקים הייסט א בליץ גייט און קומט, ברקים. א פסוק נאך עשרת הדיברות שטייט וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. אינעם רגע דו האסט עפעס מקבל געווען איז געווארן א לפיד. עפעס, עפעס מקבל זיין ווערסטו א לפיד. עפעס, עפעס, יעדער איינער מיט זיך, אבער עפעס מקבל זיין. זאגן די נתיבות שלום דארטן אריינקומען בית מדרש דארטן סלאנים בית מדרש און טרעפן אינגעלייט שפארן זיך ווען איז קבלת התורה. איינער האט געזאגט אז קבלת התורה ביינאכט, וואס א הייליגע נאכט, שוין פריער גערעדט. איינער זאגט ביים עלות השחר שטייט דאך איז. איינער האט געזאגט ביי קריאת התורה ווייל שטייט דאך אין פוסקים אז מען זאל וויסן אז די בימה איז הר סיני און קודשא בריך הוא וכל פמליא איז דארטן, אזוי שטייט אין מדרש. איינער האט געזאגט ביי קריאת התורה איינער האט געזאגט ביי כתר. האט ער זיי געענטפערט איך'ל אייך זאגן ווען איז קבלת התורה ווען דו ביסט מקבל די תורה ווען דו ביסט מקבל עפעס א קבלה עפעס א קבלה קטנה ווי זאגט ער די לב שמחה די וואכעדיגע סדרה אין פרשת נשא שטייט איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר להשם נזר אלקיו על ראשו זאגט ער גיב א קוק וואס דא טוט זיך א מענטש האט מקבל געווען דרײַסיק טעג נישט טרינקען וויין איז ביי אים נזר אלקיו על ראשו ער דרייט זיך ארום מיט א נזר אלקיו א אנדערע בחור געווארן ער איז נזר אלקיו זאגט ער איש כי יפליא די תורה אליין שטייט און ווינדערט זיך וואסערע א כח א קבלה קטנה האט דרײַסיק טעג טאר נישט טרינקען דאס נו און וואס.

ווייל עס קען דאך יא זיין א מורא'דיגע השראת השכינה האט מקבל געווען נישט טרינקען קיין וויין, איז זאל מען נישט זאגן אז ער איז געווען א דורש אל המתים, דערפאר טאר ער נישט אריינגיין אזוי ווי די בעל הטורים דערפאר טאר ער נישט מטמא זיין א מת. נאר מען זאל נישט זאגן, טאמער ס'איז געווען עפעס א השראת השכינה, מ'וועט זעהן ער איז געווארן פלוצלינג עפעס אזוי גרויס, וועט מען זאגן אה ער איז א דורש אל המתים, דערפאר טאר ער נישט אריינגיין על כל נפשות מת לא יבוא. שטעלט אייך פאר וואס איז געווארן, ווייל דרײַסיק טעג האט ער נישט טרינקען קיין וויין, נזר אלוקיו על ראשו, איש כי יפליא די תורה וואונדערט זיך, דאס איז די עיקר רבותי, די עיקר עיקרים. די קבלת התורה עפעס א קבלה איז די חתונה זיין כתר אויף דעם זאגט די מדרש ידוע אז די אז ביי אלע מועדים שטייט שעיר עזים אחד חטאת שעיר עזים אחד חטאת ביי שבועות שטייט שעיר עזים אחד לה' שטייט נישט חטאת פארוואס ווייל אמר הקדוש ברוך הוא כיוון שקיבלתם על עצמכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם כאילו לא חטאתם מימיכם מען דארף גארנישט קיין חטאת. ער פלעגט זאגן דעם רמז, אז ס'איז דאך גאר א שארפע גמרא, די גמרא דרש'נט דאך ועוזבי השם יכלו, ס'איז א גמרא אין ברכות דף ח', שטייט דאך אין הלכה, אז מ'טאר נישט ארויסגיין מיטן קריאת התורה, פארוואס די גמרא דרש'נט א שארפע פסוק שטייט ועוזבי השם יכלו, זאגט די גמרא זה המניח ספר תורה ויוצא. האט ער געזאגט אז שבועות האלט די אייבישטער א גרויסן ספר תורה אפן און זאגט חברה קומטס מקבל זיין די תורה זה המניח ספר תורה לאזט דעם אייבישטן אזוי מיטן ספר תורה ויוצא מאכט זיך נישט וויסנדיג די אייבישטער לפיטן קומט צוזאמען מקבל זיין יעדער איינער מיט די דיי זיך עפעס מקבל ס'איז עול תורה ס'א גדר אין יראת שמים יעדער איינער א קליינע קבלה אבער א קבועה ועשית חג שבועות לה' אלקיך שטייט אין תורה הקדושה, מסת נדבת ידך אשר תתן, כאשר יברכך ה' אלקיך, שפעטער שטייט ושמחת לפני ה' אלקיך אתה ובנך ובתך. איז רבינו בחיי שטייט, א פלא, איר ווייסט אז די עולם טיילט פסח קמחא דפסחא, און סוכות געבט מען אויכעט, שבועות, אין תורה שטייט עס נאר שבועות, אין תורה שטייט נישט קמחא דפסחא. אין תורה שטייט אין הלכה מנהג נאה, אבער אין תורה שטייט מסת נדבת ידך ווען שבועות, פארוואס? איז דער רבינו בחיי זאגט פשט, ווייל פסח פארשטייט יעדער איינער מען דארף געלט, ס'איז זיבן טעג, סוכות פארשטייט מען אויך ס'איז אכט טעג, שבועות מיינט מען ס'איז איין טאג, דארף מען נישט געבן, דערפאר האט די תורה געשריבן מסת נדבת ידך זאגט דער רבינו בחיי.

ער האט געזען אז די, די נותן ווערט גרעסער, ער איז מיט זיין עצות. דער האט זיך אוועק געגעבן פאר יענעם. דבר ידוע האט די תפארת שלמה געקומען צו פארן אמאל א שבועות צו רבי ר' חאצקל קוזמירא. האט דער רבי חאצקל קוזמירער אים געפרעגט, דו האסט דאך א עולם, ניין? דו האסט דאך וואס האסטו געלאזט דעם עולם און געקומען דא צו רבי איך דארף א רבי'ן שבועות. איך דארף א רבי'ן שבועות.

ער האט געהאט עפעס ביזנעס? וואס הייסט עסקיו? ער האט געהאט עפעס עסקים? לעסקיו איז די טייטש אז ער האט זיך געוואלט גרייטן, ער דארף זיך גרייטן ומשה עלה אל האלוקים ער דארף דאך ארויפגיין צום אייבערשטן, ער דארף זיך אנגרייטן, לא היה פונה לעסקיו, נישט אייגענע גרייטן נאר מן ההר אל העם, גיין צוגרייטן דעם עולם, מן ההר אל העם, צוריק דו האסט א עולם, פאר צוריק צו זיי, נישט געלאזט בלייבן אויף שביעות, רבי חצקל האט נישט געלאזט דעם תפארת שלמה בלייבן ביי זיך, האסט א עולם וואס ווארט אויף דיר.

אנכי תורה מה כתיב בה אנכי השם אלוקיך. וואס איז דאס אנכי השם אלוקיך שטייט אין אורחות חיים להראש? פארוואס שטייט נישט אשר הוציא פארוואס דער ראש זאגט פארוואס שטייט אשר הוצאתיך מארץ מצרים פארוואס שטייט נישט אשר אשר בראתי שמים וארץ? זאגט דער ראש ווייל אשר הוצאתיך מארץ מצרים מיינט לבטוח בהשם

וואס מיין איך? במה דברים אמורים? דער הייליגער חתם סופר זאגט א מאמר נורא, עס הייסט אמונה, השגחה פרטית, א חיזוק אין אמונה, די וועלט זאגט אז מען מאכט קעזקיכן שביעות, פארוואס? ווייל קעזקיכן מאכט מען פון זויערע מילך, א מענטש גייט אמאל איבער א תקופה פון זויערע מילך, ווארט, באלד גייט קומען א גוטע קעזקיכן, ווארט, ווארט, עס קען נישט זיין קיין קעזקיכן אן קיין זויערע מילך, ווארט, ס'גייט באלד זיין א גוטע קעזקיכן. טייטש דער הייליגער חתם סופר א מורא'דיגע טייטש ווארט. ער זאגט אזוי, אז ס'שטייט אין פסוק ווען נעמי איז אריינגעקומען קיין בית לחם, שטייט ותאמר ותאמר אליהן אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרא, כי המר שקי לי מאוד. וואס איז דא געווען? וואס איז געווען המר שקי לי מאוד? וואס איז דא געווען? זאגט דער חתם סופר א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט נעמי ס'איז איר געשטארבן איר מאן אלימלך מיט די צוויי קינדער מחלון וכליון זענען געשטארבן זי איז געבליבן אזוי אליין זי האט געהאט איין תקווה ווער גייט איר אויפבויען די לעבן בועז פארוואס ווייל בועז זאגט דער חתם סופר געווען שר ונכבד בישראל געווען דארטן די גרויסע שר ונכבד די גמרא זאגט אין בבא בתרא ממילא ער וועט איר אויפבויען אין דאס לעבן.

מה עשו אשתו של בועז? ותהם כל העיר, מתה אשתו של בועז, די גמרא זאגט אלע זענען ארויסגעגאנגען צו די לוויה פון בועז, פון די פרוי פון בועז, וואו אויף דעם האט זי געזאגט המר שקי לי מאוד, די לעצטע האפענונג וואס איך האב געהאט, די לעצטע תקווה, די אשת בועז, זי האט געדארפט זיין די מכלכלת און זי איז געשטארבן, המר שקי לי מאוד, זאגט דער חתם סופר וואס איז געווען די סוף? אויף מתה אשתו של בועז האט בועז גענומען רות, פון דעם איז נעמי געווארן געבויעט זי געווארן די אם המלכות, וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו זה נעמי זאגט די גמרא, לאם המלך זי איז געווארן די אם המלך פון ממני מלכות בית דוד ממני זאגט דוד שלמה ממני מלך המשיח, אזוי קוקט אויס האט איר אויסגעזען די ערגסטע און דא איז זי געווארן די גרעסטע בן יולד בן לנעמי יולד בן לנעמי פון דעם וואס איז דאס געקומען אלץ פון די מתה אשתו של בועז פון דעם המר שקי לי מאוד פון דעם איז געווארן די גרעסטע שענסטע בעסטע טעג ביי נעמי זאגט ער אזוי דער חתם סופר שטייט וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו די נעמי איז געווארן אזוי גרויס דווקא פון אשתו של בועז די גמרא זאגט אז ביי שלמה'ס צייטן איז געווען די בעסטע צייטן ביי כלל ישראל, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, די בעסטע צייטן ביי כלל ישראל איז געווען די צייטן פון שלמה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, רואיג. זאגט ער, המר שקי לי מאוד, זאגט דער חתם סופר ראשי תיבות שלמה. דיר האט אויסגעזען ס'איז גאר ביטער זאלסט וויסן איך גרייט דיר צו די בעסטע צייטן. דיר זעט עס אויס א זויערע מילך איך גרייט דיר צו א גוטע קעזקוכן. ממשיך דער חתם סופר און ער זאגט. דרך אגב דער רשב"ם זאגט דארטן אויפן פלאץ אין בבא בתרא צדיק א', מתה אשתו של בועז, וואס זאגט דער רשב ם? ער האט דאך גלייך גענומען רות, זאגט ער לאשמועינן אתא, שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה ויש לו לאדם לבטוח בקדוש ברוך הוא, אזוי זאגט דער רשב ם, דערפאר דערציילט עס די גמרא. אז דעמאלטס איז געשטארבן אשתו של בועז, אז אז דו זאלסט וויסן, אז דער רבונו של עולם האט נאך מקדים געווען רפואה למכה, ווייל רות איז דאך דעמאלטס אריינגעקומען, יא? רות איז דעמאלטס אריינגעקומען, דער רבונו של עולם האט מקדים געווען רפואה למכה, ולאשמועינן אתא שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה ויש לו לאדם לבטוח בקדוש ברוך הוא, איז ממשיך דער חתם סופר און טייטשט אזוי אין דעם שטיקל זאגט ער, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד, זאגט ער די אותיות פאר מאוד איז גלות.

איז בנה, בנה, ווייל נאך מ' איז נ', נאך א' איז ב', נאך ד' איז ה', בנה. זאגט ער, הוי מודה לו במאוד מאוד, דיר זעט עס אויס גלות, קוקסט אויף צוריק וואס איז געווען, ווארט אביסל וועסטו זען בנה, איך בויער דיר אויף א שיינע זאך. ווארט אביסעלע איך בויער דיר אויף א שיינע זאך. הוי מודה לו במאוד מאוד. אזא שטייגער שטייט אין טור על התורה. דער טור זאגט ואל משה אמר, שטייט פאר מתן תורה. פירוש הטור על התורה, די מקור הדברים פון דעם ווארט איז מושב זקינים על התורה ברענגט עס פון רא"ש דעם ווארט פון רא"ש פון טאטן פון טור ער זאגט אזוי שטייט ואל משה אמר פאר מתן תורה עלה אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל פרעגט דער טור תימה לי תימה לי למה לא יעלו אלעזר ואיתמר שהרי גדולה מעלתם ממעלת הזקנים, די אלעזר ואיתמר זענען געווען גרעסער פון די זקנים, ווייל ווער ס'געדענקט די גמרא אין עירובין נ ד, משה רבינו האט געלערנט קודם מיט אהרן, שפעטער מיט אהרן'ס קינדער, שפעטער די קינדער פון אהרן, אלעזר ואיתמר, זיי האבן אויסגעלערנט פאר די זקנים, זיי האבן אויסגעלערנט פאר די זקנים, כיצד סדר משנה די גמרא אין עירובין נ ד. ווי עס קומט דאך אויס אז אלעזר ואיתמר האבן אויסגעלערנט פאר די זקנים, און דא ביי מעמד הר סיני זאגט דער אייבישטער עלה אל השם אתה ואהרן נדב ואביהוא, און אלעזר ואיתמר נישט? זענען דאך געווען אסאך גרעסער, תאמר לי, למה לא יעלו אלעזר ואיתמר אשר גדולו אלעזר ממעלת הזקנים, כדי ש. זאגט ער אלא, זאגט דער טור א מורא'דיגע זאך, די מקור הדברים איז די ראש, שהקדוש ברוך הוא לו נתכנו עלילות וידע. דער אייבערשטער האט געוואוסט שבעלילה זו נתחייבו, די אלע זענען דאך געווארן מחויב מיתה דארטן, נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל איז געווען דארטן ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, יא, וועגן דעם זענען אלע נתחייב געווארן שריפה, נאר דער רבונו של עולם האט נישט געוואלט מערבב זיין די שמחת התורה, האט מען געווארט אויף נדב ואביהוא ביז א' ניסן, ביום הקמת המשכן, און אויף די זקנים זאגט דער ראש האט מען געווארט אויף תבערה ביי די מתאוננים ביי די תבערה דארטן שטייט ותבער בם ותבער בם אש השם אבער זענען אלע נתחייב געווארן מיתה שריפה זענען נתחייב געווארן נדב ואביהוא מיט די שבעים זקנים ווען זענען זיי געווארן מחויב ווען? ביי מעמד הר סיני ווייל ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו זאגט ער דער רבונו זאגט דער ראש דער רבונו של עולם האט נישט געוואלט אז אלעזר ואיתמר זאלן אויך ארויף גיין ווייל דעמאלטס וועט נישט בלייבן מזרעו של אהרן וועט גארנישט בלייבן, האט דער רבונו של עולם געזאגט זיי זאלן בלייבן אונטן, זיי זאלן בלייבן אונטן, ואילו היו גם אלעזר ואיתמר עולים על ההר, גם הם היו מתים ונמצא שנכרת כל זרע אהרן, ולא רצה הקדוש ברוך הוא שיכרת זרע כהונה הקדוש, זאל בלייבן, דערפאר האט ער זיי געלאזט אונטן, רבותי, שטייען דא צוויי ברודערס, אלעזר ואיתמר, טראכטן זיך, רבונו של עולם, די צוויי ברודערס יא און אונז נישט? די זקנים יא און אונז נישט, איך בין דאך זיין מלמד, וואס איז דא די הבדלים, פארוואס? זיי האבן נישט געטראכט אלעזר ואיתמר, זיי האבן געגלייבט. וואס איז געווען דער סוף? פארוואס זענען זיי געבליבן אונטן? ווייל מען האט זיי געוואלט ראטעווען דאס לעבן. מען האט זיי געוואלט ר. אהרן הכהן, די טאטע, קען טראכטן, ער קען א טראכט טון. פארוואס די זקנים גייען ארויף און מיינע צוויי קינדער לאזט מען אונטן? וואס איז דאס? ער האט נישט געטראכט, ער האט געגלייבט. מען מיינט דא דיין טובה, דיר צו ראטעווען דיינע צוויי קינדער זאלן בלייבן. נו האב איך געוואלט טייטשן אז דאס טייטש וידבר שלמה שלושת אלפים משל, ווען ער האט געוואלט מחזק זיין אידן האט ער געזאגט די דריי אלפ'ן, אהרן, אלעזר און איתמר, וועט ער פארשטיין זיך צו מחזק זיין ביי יעדע שוועריקייט, וידבר שלמה שלושת אלפים משל. ווייל דאס איז די ערשטע זאך, וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר, ווי זאגט דער רבי ר' מיילעך, וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי השם אלקיך, די גאנצע תורה מיינט נאר צוקומען צו דעם ענין השגחה פרטית, דאס איז די פינטעלע, ווי דער ווילנער גאון שרייבט אין א פסוק אין משלי שרייבט דער ווילנער גאון, עיקר נתינת התורה לישראל הוא בכדי שישימו בטחונם בהשם. בטחון אין אייבערשטן, זיך פרייען מיטן אייבערשטן, ווען אלץ האלט מען יעצט אין אזעלכע קאכעדיגע טעג רבותי, טעג שכולו אש, ערב ראש חודש סיון, וואס מ'האט אוועקגעשטעלט אויף מתפלל זיין, ראש חודש סיון וואס ס'לערנט די אור החיים הקדוש אין פרשת יתרו, אויפן פסוק ביום הזה באו מדבר סיני, וואס שטייט שפעטער ויסעו מרפידים, פרעגט דער אור חיים הקדוש די באקאנטע קשיא, וואס האסטו געזאגט קודם באו מדבר סיני און שפעטער ויסעו מרפידים? פארוואס גייסטו נישט על הסדר, קודם והיה קודם זענען זיי געפארן, קודם ויסעו מרפידים און שפעטער באו מדבר סיני? נאר וואס דען, זאגט דער אור חיים הקדוש א מורא'דיגע תשובה, דאס איז אויף ראש חודש נאכנישט אויף שבועות, ער זאגט ער על דרך אומרם אהבה מקלקלת השורה, און וויבאלד דער טאג א' סיוון, דאס איז דער טאג זאגט ער להיות כי יום זה יום המקווה לבורא, דער רבונו של עולם ווארט אויף דעם טאג א' סיוון, לבורא, לתורה, לעולם, לעליונים און לתחתונים. ומיום הבריאה הם יושבים ומצפים מתי יבואו בני ישראל מדבר סיני, ווען וועלן זיי קומען? לזה כשהגיעו שמה ווען מ'איז אנגעקומען מדבר סיני זאגט דער אור החיים הקדוש לא עצרו כח לספר סדר הדבר, האט נישט קענען גיין על הסדר, כביכול פון וועמען רעדט מען דא? פחדים נוראים, לא עצרו כח לספר סדר הדבר, ביום הזה באו מדבר סיני די כלה איז אנגעקומען אין זאל.

א' סיון, ב' סיון, די רבונו האט מייחס געווען כלל ישראל יום המיוחס ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ער זאגט די כלי יקר דברים נוראים, ער זאגט זיי זיך מתבונן וואס דא שטייט דריי מדריגות זאגט ער ביי יום המיוחס די אייבערשטער זאגט ואשא אתכם על כנפי נשרים, דאס איז על כנפי נשרים הייסט כאשר ישא האומן את היונק. ע איך בין גרעסער פון ענק, איך טראג ענק כאשר ישא, והיה הקדוש ברוך הוא זאגט די כלי יקר במדריגת אב, און די ישראל במדריגת בן. יא? ואשא אתכם על כנפי נשרים בין איך די טאטע כאשר ישא האומן את היונק בין איך די טאטע ענק די קינדער. שפעטער זאגט די כלי יקר ואביא אתכם אלי משמע שתהיו שווים לי, גלייך צו מיר, ואביא אתכם אלי. אבער שפעטער ונהיה כשני אחים שווים במדריגתם, זאגט די כלי יקר ואביא אתכם אלי, ווי צוויי ברידער. ואחר כך זאגט ער פחדים נוראים ואחר כך אמר ואתם תהיו לי ממלכת כביכול מלכים עלי כמו שנאמר צדיק מושל יראת אלוקים דאס האט די אייבישטער געמאכט מיט אידעלעך אין דעם טאג ב' סיוון נאך פאר מתן תורה תהיו לי ממלכת מ'פארשטייט ס'איז געווען מדריגות קודם א טאטע צו א קינד שפעטער ווי צוויי ברידער שפעטער תהיו לי ממלכת.

מתחילה קרא בתי, האט ער גערופן בתי, ער האט אים מחבב געווען. לא זז האט זיך נישט בארואיגט פון די מחבבו עד שקרא אחותי, גלייך צו מיר. נישט בתי, אחותי, גלייך צו מיר. אבער לא זז מחבבו האט זיך נישט בארואיגט עד שקרא אימי. כך הקדוש ברוך הוא, אין אנהייב האט ער געזאגט שמעי בת וראי, שפעטער פתחי לי אחותי, אבער שפעטער לא זז עד שקרא אימי. בעטרה שעטרה לו אמו, וואס דער אייבערשטער מאכט מיט אידעלעך אין די טעג, זאגט ער דאס, זאגט דער קלי יקר אז דאס איז די טייטש פון אתם תהיו לי ממלכת כהנים, עלי כביכול, אני גוזר גזירה והצדיק מבטלה, עלי כביכול, דאס האט דער אייבערשטער געקרוינט כלל ישראל אין די טעג פארן חופה, וזכו למעלה זו מצד היותם בני ישראל. לאמיר מסיים זיין מיט א מעשה. ס'איז געווען, ר' מאיר פרעמישלאנער פלעגט עס דערציילן יעדן יאר די מעשה, היינט ביינאכט די יארצייט, די יארצייט פון ר' מאיר פרעמישלאנער, ער פלעגט עס דערציילן יעדן יאר פאר קריאת התורה. פון שבועות. רבותי, פאר קריאת התורה, וואס איר ווייסט וואס שטייט אין מדרש, אמר אויף דעם קריאת התורה פון שבועות, אמר הקדוש ברוך הוא בני היו קורין את הפרשה הזו בכל שנה בחודש השלישי, ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני מקבלים את התורה, שנאמר ביום הזה באו מדבר סיני, נישט ביום ההוא. אין דעם טאג וואס שטייט אין שבט מוסר, ער ברענגט דארט אין פרק ל"ד, כ ב ווען מען ליינט די תורה, וואס די בעל קורא זאל וויסן, גם כשקורא הפרשה בתורה ידמה בעיניו כאילו התיבה שעומד בו היא הר סיני, ער זאל זיך מצייר זיין די בימה איז הר סיני, וכאילו אותה שעה מתקבלת מהר סיני. וכאילו הקדוש ברוך הוא ופמליא שלו עומדים שם כשם שהיו בשעת מתן תורה. וכאילו משה רבינו עליו השלום אומרו וכל הקהל עומד אצלו ולפנים לשמוע מפיו תורה, איך מיין ס'איז דאך פרייע דארט אין מעמד הר סיני, און דארטן האט ער דערציילט דעמאלטס יעדן יאר די מעשה וואס איז געווען וואס איז פארגעקומען מיט דעם גאון הצדיק שר וטפסר ר' שמשון ווערטהיימער, די נאמען ווי איך האב יעצט געזאגט דאס איז א לשון פונעם חוות יאיר, אזוי רופט אים אן די חוות יאיר, הגאון הצדיק שר ותפסל. און ר' מאיר פרעמישלאנער האט פארציילט אזוי, אז דער רבי שמשון ווערטהיימער איז דאך געווען א מקורב למלכות, און אמאל האט אים דער מלך געפרעגט פארוואס ליידן אידן? האט ער אים געענטפערט, פארוואס זענען אזוי פארליטן? האט ער אים געענטפערט, וועגן קנאה ושנאה. האט מלך געזאגט דריי מיר נישט די קאפ, ס'איז נישט קיין סיבה פאר אזויפיל צרות, ס'קען נישט זיין א סיבה פאר אזויפיל צרות,

און ער איז געווען אזוי טיף, ס'איז געווארן נאכט, די עולם איז אהיים געגאנגען, די עולם האט געמיינט אז ער איז אהיים געגאנגען, און ער איז געבליבן דארטן, ס'איז געווארן, געווארן טונקל, ער האט נישט געקענט די וועג ארויס, און קיינער איז נישטא, און איז געווארן טונקל, ער איז דא מיט חיתו יער מיט כל חיות היער דארט, מיט אלע חיות, מיט די לייבן בערן וואלפן, עס איז אים געווארן דארטן זייער שווער, ווי וואס טוט מען דא דער מלך, ביז ער האט געזען אין די אנדערע זייט פון א טייך, ס'איז דא א טייך אין די אנדערע זייט איז דא לעקטערע. האט ער גלייך אויסגעטון די כתר מלכות דארטן, אראפגענומען אויך די בגדים, די בגדי מלכות, און האט געגעבן א שווים אריבער דעם טייך מיט די נאר מיט די העמד, אריבער געשווימען די טייך, ער איז אנגעקומען דארטן, האט געזען דארטן לעקטערע אין די הייזער, האט ער געגעבן א קלאפ אין די טירן, מען האט אים גלייך פארטראסקעט די טיר, מען האט מורא געהאט צו עס איז נישט קיין שינדאלער צו א גנב ווער קומט דא אריין אין אזא קעלט, האט ער פארטראסקעט די טיר. האט ער אנגעהויבן צו זוכן א טיר וואס איז דא א מזוזה, ער האט פארשטאנען א איד וועט אים העלפן, ער טרעפט א טיר מיט א מזוזה, ער האט געקלאפט, די איד האט אים גלייך אריין גענומען, ער זאגט ס'איז מיר קאלט, ס'איז געווען א קעלט, ער איז געווען אין א טייך, איך בין פארגליווערט, די איד האט אים אריין גענומען, האט אים געלייגט לעבן דעם אויוון, האט אים פארדעקט מיט א פעלץ, און די רעבעצן פון דעם איד האט געזאגט לאז אים אפ, ווער ווייסט ס'איז נישט קיין גנב, וואס לאזסטו אים דא זיין? האט ער געזאגט האב נישט מורא, האט ער געזאגט פאר זיין רעבעצן איך העל אכטונג אים, די האסט אכטונג געווען? יא איך העל אכטונג אים א גאנצע נאכט האב נישט מורא, ער איז דארטן געווען א גאנצע נאכט די קייסער. צומארגנס אינדערפרי פרעגט די קייסער צו דעם אידן, פרעגט ער אים, זאג נאר, ס'איז דא דא הסעות, וואגנס, וואס ס'פירט אריין, איך דארף פארן קיין ווין. זאגט ער, יא, דאס איז גראדע מיין ארבעט. איך פיר, איך פיר, איך מאך הסעות. איך מאך הסעות ממקום למקום. ער האט אויך געמאכט הסעות, נאר ער איז אויך געווען א רוכל, א מחזר בעיירות. ער האט געמאכט הסעות, געפירט דעם עולם, און ער האט אויך פארקויפט דארטן אין די שטעטלעך די אלע מיני סוטקעס. שוין.

ער פארט איז אנגעקומען קיין וויען פרעגט דער דער איד פרעגט דעם קייסער וואו דארף מען אין וויען זאגט ער דארטן צום פאלאץ איך האב מורא דארטן גיי איך נישט אריין האב נישט מורא טרייב גיב א פאר אריין און ווי ער גיט א פאר אריין האט דער קייסער געגעבן א שפרינג אראפ פון וואגן מיטן פעלץ און ער איז געבליבן אזוי לעקיש און ער פילט ממש ווי די נביאות פון זיין רעבעצן איז נתגשם געווארן דעם פעלץ האט ער בא'גנב'עט געצאלט האט ער נישט און ווער ווייסט וואס ס'ווארט אים יעצט דא אפ און ער איז אריינגעריסן אין די ארמון המלוכה. גייט אריבער אפאר מינוט נעמט ער אן א קלאפ דעם אידן, זאגט די קייסער רופט דיר, כאפט א ציטער, האט דאך נישט געוויסט אז ער איז געווען די קייסער, האט דאך נישט געוויסט, ער גייט ארויף אויבן, און די קייסער זיצט מיט די קרוין, און די איד האט אים נישט דערקענט בכלל, די קייסער פרעגט אים ווער בין איך ווייסטו? זאגט אים ניין, זאגט אים די קייסער אבער איך ווייס דיך יא ווער דו ביסט, און ער הייבט אים אן צו זאגן וויאזוי זיין שטוב קוקט אויס, האט אים די איד געזאגט, נו אין חכם כחכמת המלך, דאס איז נישט קיין חכם, איך בין געווען ביי דיר אין שטוב די נאכט, און איך בין דאס, דו האסט מיר געפירט, דו האסט מיר געראטעוועט דאס לעבן, האסט מיר געראטעוועט דאס לעבן, נישט קיין פיר פערציגער, כ'האב זיך אפגערעדט מיט דיר פיר פערציגערס, לאז אפ פיר פערציגערס, וואס דו ווילסט גיי איך דיר געבן, יא, וויפיל ווילסטו, הונדערט טויזנט רובל? ער איז שטיל, א מיליאן רובל? ער איז שטיל, וואס דו ווילסט גיי איך דיר געבן, דו האסט מיר געראטעוועט דאס לעבן? ער איז שטיל. איז די קיסר ווייטער געגאנגען, איך האב דיר געגעבן א גאנצע שטאט, א גאנ. ער איז שטיל, דו ווייסט וואס הייסט א גאנצע שטאט? יא, ער איז שטיל. ביז די קיסר האט אים געזאגט, הער זיך איין, וועסטו זיין שטיל וועסטו בלייבן מיט די פיר פערציקערס. האט ער אים געזאגט, אדוני המלך, איך דארף נישט די מיליאנען, די גאנצע שטאט, איך דארף איין זאך, מיין פרנסה האב איך דיר געזאגט, איך מאך דאך די הסעות, איך פיר פון מקום למקום, איך פארקויף אין יעדן שטאט מיני סוטקעס אויך. איז דא א צווייטער איד אין דעם דארף וואו איך געפין זיך וואס האט מיר אנגעהויבן נאכצומאכן? ער גייט פארקויפן די זעלבע זאך, ער מאכט אויך הסעות די זעלבע זאך, און ס'גייט מיר ממש דאס לעבן, איך וויל דער קייסער זאל יעצט גוזר זיין אז יענע איד טאר מיר נישט נאכמאכן, ער טאר נישט מאכן די הסעות און די מכירות. אוי האט דער קייסער געשריגן ווי דער שמשון ווערטהיימער אוי איז ער גערעכט געווען, נאר קנאה ושנאה. ער זאגט איך האב דיר געוואלט מאכן א מיליארדער, איך האב דיר געוואלט געבן א גאנצע שטאט וואלסטו געקוקט אויף יענעם, וואלסט געקענט קוקן ווי א דזשוק, ווי א פליגל וואלסט געקענט קוקן אויף יענעם, יענער באדערט דיר דו נאר, וואס האסטו מיט יענעם, איך האב דיר געוואלט מאכן אזוי גרויס, איך האב דיר געוואלט ווי דער שמשון ווערטהיימער אוי איז ער גערעכט נאר אין קנאה ושנאה לאנד, די מעשה האט ר' מאיר פרעמישלאנער געציילט יעדן יאר. פאר עשרת הדיברות, וואס איז? די מענטש גרייט זיך, ער גרייט זיך, ווי האט ער געזאגט, מען גרייט זיך וספרתם לכם, פופציג טעג, איין הכנה האט געמיינט מען גייט דא הערן עפעס סודות האר"י, וואס זאגט מען, אנכי השם אלקיך, לא לא לא לא לא, גרייט זיך, די ערשטע זאך זיי א מענטש זיי א איד, האב נישט קיין קנאה ושנאה, זיי א איד, האב אמונה, האב אמונה, און נעם ארויס דיין הארץ מיט דיינע אויגן פון יענעם, ווי זאגט די מבי"ט, אז ס'דא אויף די עשרת הדיברות איז דער ערשטע אלף בית דאך ידוע די איינס איז בין אדם למקום די צווייטע בין אדם לחבירו פרעגט די מבי"ט אין שער היסודות א מורא'דיגער מבי"ט ער זאגט ס'דאך געווען אין די ערשטע רעכטע זייט איז בין אדם למקום איז דאך דא דארטן א דרייסיג ווערטער אין יעדן נישט ביי יעדן זכור את יום השבת לקדשו רבותי די עולם זאל אנהייבן צו ציילן פון זכור את יום השבת לקדשו ביז נאך על כן בירך וויפיל דער דיבר האט גענומען א געוואלד ווערטער. ביי יעדן דיברא אין די רעכטע זייט איז געווען אסאך ווערטער, אין מדרש שטייט אז יעדע דיברא האט געהאט די זעלבע הויעך, די זעלבע ברייט, די זעלבע לענג. און ווי קען זיין אז אין די צווייטע זייט שטייט נאר צוויי ווערטער לא תגנוב, לא תרצח, צוויי ווערטער, און דא שטייט דרייסיג פערציג ווערטער, וויאזוי האט מען זיך א עצה געגעבן, דא איז דרייסיג, מוז מען זאגן נאך דעם מבי"ט. וואס האט דער רבונו של עולם געמאכט? ער האט גענומען די צוויי ווערטער פון בין אדם לחבירו, דארטן לא תגנוב, לא תגנוב, האט ער גענומען די צוויי ווערטער און האט עס געמאכט גרויס און לאנג און ברייט ווייל עס זאל אנפילן דעם גאנצן חלל. פארוואס? ווי דער מבי"ט, ווייל דער רבונו של עולם האט געוואלט ווייזן ביי מתן תורה אז ביי מיר איז די עיקר בין אדם לחבירו, ווען די עיקר בין אדם לחבירו. זאל דער אייבישטער העלפן מיר זאלן זוכה זיין, אידן גרייטן זיך זוכה זיין מיט די אלע שפע, מתן תורה נתרפאו כולם, נתרפאו כל המומין, אלע אידן, נו דאס זאגט די קדושת לוי האט געזאגט ראש השנה, האט ער געשריגן רבונו של עולם ראש השנה ביסטו מלך, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבער שבועות ביסטו רבי, רב שמחל על כבודו כבודו מחול. איז זיי מוחל אויף אלץ, און גיב א לעכטיג יאהר אל אלע אידן זאל מקבל זיין די תורה בשתי ידיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד.